שום דבר קצוב בשכרי. דו ביסט, ער האט געוואלט קובע זיין א געהאלט, בשום פנים ואופן, דער ווארט קובע זיין, בשום פנים ואופן נישט. איך וויל, איך וויל פילן איך בין תלוי אין אייבערשטן. אז ס'וועט מיר קובע זיין א געהאלט, וועל איך שוין נישט פילן איך בין תלוי אין אייבערשטן. לא תשית לי שום דבר קצוב בשכרי, אלא יהיה שכרי דרך מקרה וטובת הקהל כמו שיזמין לי. איך זאל פילן ווי ווי דער אייבערשטער שיקט מיר אויס, ממילא פאר דערפאר זאגט ער, מ'איז נישט נישט מיט קיין קביעות'דיגע געהאלט. היינט זאגסטו א אינגערמאן אז ס'איז נישט קבוע ווערט ער אויס מענטש. פון ווי זאל איך לעבן? ער דארף דאך קבוע. דאס איז געווען לבן ארמי ביקש לעקור את הכל. לבן ארמי האט געוואלט עוקר זיין, זאל נישט נישט פילן תלוי אינעם אייבערשטן. יעקב אבינו האט געזאגט בשום פנים ואופן נישט קבוע, ווייל אזוי וועל איך זיין תלוי אין אייבערשטן.

אויב דו דארפסט יעדן שיינע וואך ממש א נייע ארבעט, ביסטו ערשט מחובר מחובר צום אייבערשטן. פארקערט דער וואס איז קבוע די געהאלט, דער וואס מיינט ער איז תלוש, דערפאר רופט מען עס היינט תלוש משכורת, תלוש משכורת ווייל ער איז תלוש, ער איז תלוש. מחובר, מחובר דאס איז, דאס איז, יא, לבן ארמי האט געוואלט, נאר קבוע שכרך, פארוואס זאל ער זאל נישט פילן תלוי אינעם אייבערשטן? די וועלט זאגט א דריידל, עכשיו מענינא דיומא, א דריידעלע, ער שטייט אויף איין פיס, אויף איין פיס שטייט ער, און ער דרייט זיך קאדאטשקעס, וויאזוי שטייסטו אויף איין פיס? וויאזוי? זאגט מען פארן דריידל למדני כל התורה כולה על רגל אחת, לערן מיר אויס וויאזוי שטייסטו אויף איין פיס, נישט נאר שטייסטו אויף איין פיס, נאר טאנצסט נאך קאדאטשקעס אויכעט. דו ווייסט וואס דער דריידעלע ענטפערט, איך קען דיר נישט מאריך זיין, כ'וועל זאגן בקיצור על רגל אחת וועל איך דיר מסביר זיין, אז איך קען טאקע נישט שטיין, איך שטיי נאר ווייל איינער האט מיר געדרייט פון אויבן, און ער האט מיר געגעבן דעם כח, און ווען ס'ענדיגט זיך דער כח פאל איך טאקע. פאל איך טאקע. אזוי איז דאך יעדער איינער, יעדער אינגערמאן מיט זיין, שטייט מאכט חתונה קינדער, על רגל אחת, דו קענסט פארשטיין וויאזוי מ'מאכט דאס? וויאזוי מאכט מען דאס? על רגל אחת, וויאזוי שטייט ער? דו ווייסט פארוואס? ווייל איינער דרייט עס אין אויבן, איז כל זמן דו'סט פילן גוט אז איינער דרייט עס פון אויבן איז דרייסט זיך מיט, קענסטו טאנצן קאדאטשקעס אויך אפילו ס'על רגל אחת ווען מ'זעהט טאקע ווי מ'מאכט חתונה קינדער מיט קאדאטשקעס אפילו על רגל אחת פארשטייסט נישט ווי אזוי ווייל דו פארשטייסט אז איינער דרייט עס אין אויבן אבער דו האסט דאך פארגעסן איינער דרייט עס אין אויבן דעמאלטס פאלט מען טאקע גלייך. לבן הארמי האט געוואלט קובע זיין. יעקב איז געווען בלויז זיצן אין הימל. זיי זאגן מ'האט געמאכט דא א בדיקה פאר אנדערהאלבן יאר צוריק דא אין כולל פאנעוויזש. עלטערע עלטערע אידן דארטן אין כולל דארט. א בדיקה כלכלית האט מען דארטן געדארפט מאכן. מ'האט עפעס געדארפט מאכן דארטן א בדיקה כלכלית. איז געווען דארטן ארויסגעקומען די אלע חברה איבער זיבעציג יאר. האט קיינער נישט געהאט קיין סענט חובות, האט חתונה געמאכט אלע קינדער, האט נישט קיין, האט נישט קיין דאלער חובות. און זיי זאגן רוב פון די חברה ארבעט נישט, ארבעט מען נישט אין שטוב אויכעט. איז פון ווי האט ער נישט כסף, פון ווי האט ער חתונה געמאכט די קינדער, פון די טויזנט שקל וואס ער קריגט דארטן א חודש, פון ווי האט ער חתונה געמאכט די קינדער? על רגל אחת, ווי אזוי? און זיי זאגן אז דער בריסקער רב האט געזאגט אז ביי אים א שאלה שאין עליו תשובה, א שאלה איז בשלמא דער ארעמאן ווייס איך פון וואנט ער האט פרנסה, פון ווי? ווייל ער האט נעבעך נישט, גארנישט, איז פילט ער תלוי אין אייבערשטן, ער פילט תלוי אין אייבערשטן, ער פותח את ידך איז זאגט ער, ער קושט נישט סתם די תפילין פותח את ידך ומשביע לכל חי, ער שאקלט דעם הארץ, ממילא האט ער פרנסה, אבער דער גביר ווייס איך נישט פון וואנט ער האט פרנסה, ער פילט דאך נישט תלוי אין אייבערשטן, איז ווייס איך נישט פון וואנט ער האט פרנסה. דער בריסקער רב זאגט ס'איז ביי אים א שאלה שאין עליו תשובה. אבער דער סאקאלאווער רבי האט געענטפערט אויף דעם א תשובה. סאקאלאווער רבי האט געזאגט אז די תשובה איז ווייסט פון וואנט ער האט פרנסה, פון דעם יש לו מנה רוצה מאתיים, ווייל ער וויל דאך שטענדיג נאך און ממילא איז ער ווייטער אויך תלוי אין אייבערשטן. ווייל דער תלוי זיין אין אייבערשטן דאס און נאר דאס. ווי די וואך, אינטערעסאנטע מדרש, דער מדרש זאגט, אז מען האט שוין געזען, מען האט שוין געליינט, יעקב אבינו זאגט אם יהיה אל, וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי. זאגט דער מדרש, אויף אלעס וואס יעקב אבינו האט געבעטן האט דער אייבערשטער אים געענטפערט. ער האט געבעטן אם יהיה אלוקים עמדי, האט דער אייבערשטער געזאגט והנה אנכי עמך, ער האט געבעטן ושמרני בדרך הזה, דער אייבערשטער זאל אים אפהיטן, האט ער געזאגט, דער אייבערשטער האט געזאגט ושמרתיך בכל אשר תלך, ער האט געבעטן ושבתי בשלום אל בית אבי, דער אייבערשטער האט געזאגט והשיבותיך אל האדמה, איין זאך האט ער אים נישט געענטפערט, אויף וואס האט ער אים נישט געענטפערט? ער האט געבעטן אויף פרנסה, ער האט געבעטן ונתן לי לחם לאכול, אויף לחם האט מען נישט געענטפערט. פארוואס? זאגט די מדרש אמר רבי ברכיה, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני משיב על הלחם, שוב מה יהיה מבקש ממני, ער וועט ער וועט בעטן געענדיגט, ער וועט נישט זיין תלוי אין מיר, געענדיגט, לכן לא השיב על הלחם, שטעלט אייך פאר, א מענטש ווארט אויף א ישועה, ער ווייסט נישט וואס דער רבונו של עולם וויל ער זאל זיין תלוי אין אים, דאס וויל ער. אם אני משיב על הלחם, שוב מה יהיה מבקש ממני, דיר אריינלייגן אפאר מיליאן דאלער אין באנק, דאס איז נישט קיין פראבלעם ביים בורא עולם. יא, אבער שוב דער רבונו של עולם וויל דאך די קשר מיט דיר. און ממילא, אזוי דארף א איד צו וויסן, ביי יעדע, ביי יעדן הינזיכט, זיי זאגן דער לעכוויטשער האט נישט געזאגט קיין תורה פרשת ויצא, ער האט נישט געזאגט קיין תורה פרשת ויצא, ער זאגט גוט מעיין זיין אין די פסוקים דאס איז די גרעסטע תורה. וויאזוי יעקב אבינו איז ארויסגעגאנגען צו ווען ער האט געדארפט מיט א שידוך, וויאזוי ער האט זיך מתמודד געווען מיט א לבן הארמי און האט אים באנארט קאפ און פיס, ווי ער האט אים באנארט, און ווי ער האט אים באנארט אין פרנסות און שידוכים, וויאזוי א איד פירט זיך ווען מען דארף נישט קינדער. און לאמיר זען פון אנהייב פרשה וויאזוי עס איז געווען. ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו. ער האט גענומען די שטיינער און וישם מראשותיו זאגט רשי, עשאן כמין מרזב סביב לראשו ארום דעם קאפ, מען דערציילט נאך אז געווען רבי חצקל קוזמירער געווען עפעס א אינגערמאן וואס האט געדארפט ער האט געזעצן און געלערנט און האט געדארפט ארויסגיין על המחיה ועל הכלכלה ער האט געדארפט ארויסגיין ארבעטן איז ער צוגעגאנגען צו רבי חצקל קוזמירער האט אים געבעטן א ברכה א דרכה א דרכה א ברכה וואס מען טוט דא מען דארף ארויסגיין ארבעטן און געזעצן ביז יעצט אין כולל ביי די גמרא האט אים געזאגט רבי חצקל קוזמירער אזוי שטייט דא ויקח מאבני המקום יעקב אבינו וישם מראשותיו, און רשי הקדוש זאגט עשאן כמין מרזב סביב לראשו, ארום דעם קאפ, פארוואס? ווייל שירא מפני חיות רעות, ער האט מורא געהאט פון חיות רעות, פרעגט רבי חצקל קוזמירער ארום דעם קאפ וואס האסטו פארדינט אבער די גאנצע גוף איז דאך נישטא קיין שטיינער, אויפן גאנצע גוף איז דאך נישטא קיין שטיינער. וואס איז די פארדינסט פון דעם אז ס'איז געלייגט שטיינער נאר ארום דעם קאפ? האט אים געזאגט רבי חצקל קוזמירער, אז ווען א פייגעלע פאלט אריין אין א אין א בוץ, פאלט אריין אין א בוץ, טאמער די פליגלען איז אינדרויסן איז גארנישט געשען, פליגלען איז אינדרויסן קען ער ארויספליען, טאמער די פליגלען איז אויך אין בוץ דעמאלטס איז א בראך. אבער אז די קאפ לכל הפחות איז אינדרויסן איז אויך קען מען נאך ראטעווען זי וועט שרייען הצלה זי וועט שרייען הצלה זי וועט שרייען ביז מ'וועט איר ארויסנעמען חלילה וחלילה אויב די קאפ איז אויך אין בוץ דעמאלטס איז א בראך גדול מאוד האט דער רבי געזאגט יעקב אבינו האט געוויסט ער דארף דא ארויסגיין זיך מתמודד זיין מיט אזא לבן שירא מפני חיות רעות זאגט רשי ער האט דא צו טון מיט אזעלכע חיות רעות, ער דארף דאס זיך גיין מתמודד זיין מיט א לבן און דארטן גיין מאכן השתדלות מיט אזא, איז וואס האט ער געמאכט? ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו אז די קאפ זאל זיין אינדרויסן. וואס דו מאכסט השתדלות, וואס דו טוסט, מאך עס מיט די פיס נישט מיט די קאפ, מאך עס מיט די הענט נישט מיטן קאפ, די קאפ זאל זיין מיט די אמונה אין אייבערשטן. וואס דו דארפסט מאכן, אבער די קאפ אינדרויסן. מען דערציילט נאך היינט געווען די יארצייט פון ר' אהרן טשערנאבלער. היינט געווען די יארצייט. ר' אהרן טשערנאבלער האט געהאט א אייניקל, א ריזשינער אייניקל, א צוגעקומענע אייניקל. ער איז געווען א צוגעקומענע אייניקל, א ריזשינער אייניקל. דאך ידוע אז די ריזשינער אייניקלעך גייען מיט די שטריימל מיט א הויכן קאפל. מיט א הויכע קאפל. ר' אהרן טשערנאבלער איז געזעצן ביים טיש. און דער ריזשינער אייניקל איז אריינגעקומען אינמיטן טיש שוין געווען. און ממילא האט ער שוין נישט געהאט קיין פלאץ וויאזוי אריינצוגיין. ווייל ס'איז שוין געווען, אלץ איז געווען באזעצט, מ'האט שוין געשטאנען, מ'האט שוין נישט געקענט אריינגיין, האט ער געמוזט ארויפגיין אויפן טיש. צוקומען אויפן פלאץ אויבן, האט ער געדארפט ארויפגיין אויפן טיש, און פון דאך איז ארויסגעקומען אזא הענגלייכטער, א לוסטער, א הענגלייכטער, איז ארויסגעגאנגען אזא, און ער איז אריבערגעגאנגען, האט ער געהאט אזא הויכע קאפל, האט זיך געגעבן א קנאק אריין אין דעם לוסטער, און ס'איז אראפגעפאלן אויפן קאפל פיל שעוה מיט זאמד, מיט אלע, האט ר' אהרן טשערנאבלער אזוי א בליק געגעבן, האט ער אים געזאגט, דו זעהסט אז מען בייגט איין דעם קאפ, איז פאלט נישט קיין שעוה און נישט קיין זאמד, פארפלעקט מען זיך נישט מיט קיין שעוה און מיט קיין זאמד. אז די טייטש איז דארפסט גיין אויף פרנסה, וואס די דארפסט די קאפ אינדרויסן, די קאפ אינדרויסן, דארפסט וואס די דארפסט מאכן, אבער די קאפ אינדרויסן. דארפסט גיין פרנסה אלצדינג, אבער די קאפ אינדרויסן. דער בת עין ברענגט פון בעל השם הקדוש, ברענגט ער אז עס שטייט אין משנה מצודה פרוסה על כל החיים, ברענגט ער פון בעל שם הקדוש אזוי, אז דער פרוסה, מען דארף ארבעטן פאר פרנסה, פרוסה איז פרס, בכדי אכילת פרס, עסן, פרוסה הייסט עסן, אכילת פרס, דער עסן, דער פרנסה, דאס איז א מצודה, ס'איז א מצודה וואס דער יצר הרע כאפט דארטן אריין די מצודה על כל החיים, נישט נאר רשעים, צדיקים אויכעט. אז ער פארשטייט נישט, ער הייבט זיך אן, ער הייבט זיך אן איינצורעדן אז זיין השתדלות האט אים געברענגט די געלט, ממילא וואס ס'געשעהט, אז שפעטער פריווט ער צו ברענגען פרנסה, בהיתר ושלא בהיתר, ווייל ער רעדט זיך איין אז די השתדלות ברענגט די געלט, ער כאפט נישט אז די אייבישטער גיבט די פרנסה. דער פרוסה מצודה פרוסה על כל החיים זאגט דער בעל שם הקדוש אז דער פרוסה איז דער עסן דאס א מצודה דער השתדלות דער אינעם עסן דאס איז א מצודה וואס נעמט ארום על כל החיים אוודאי און אוודאי מ'דארף מאכן השתדלות אבער מיט די הענט מיט די פיס נישט מיטן קאפ די קאפ וישם מראשותיו אינדרויסן אזוי טייטשט דער שפת אמת די וואכעדיגע סדרה זאגט ויצא יעקב אין די הפטורה די וואך האט זיך אנגעהויבן ויברח יעקב אין פרשה האבן מיר געליינט דעם שבת אויך אז רבקה, יצחק און רבקה האבן געזאגט צו יעקב אבינו קום ברח לך אל לבן אחי, אנטלויף, ברח, אבער אין תורה, אין הפטורה שטייט דאך ויברח יעקב, אין די תורה בוך שטייט ויצא יעקב, וואס איז ויצא יעקב? וויסט איר סאמע דאס איז יעקב אבינו, ער איז אנטלאפן מיט די פיס אן די קאפ, די קאפ איז געווען ויצא רואיג רואיג. רואיג, ויצא, וילך חרנה, שטייט נישט וירץ חרנה, וילך, ביידע איז אמת, די ויברח און די ויצא, ויברח מיט די פיס, אבער אן דעם קאפ. אזוי צו וויסן אז ס'זאל זיין אלסדינג מיטן קאפ אינדרויסן, ווי דער אבני נזר זאגט אז איינער פון די חיובים וואס א טאטע מחויב צו אויסלערנען א קינד איז להשיטו במים, זאגט ער וואס טייטש להשיטו במים? אזוי זאגט די גמרא אין קידושין, יא? איינע פון די חיובים א טאטע מוז מחנך זיין א קינד להשיטו במים, שווימען אין די וואסער. זאגט ער ווען דו שווימסט אין די וואסער איז די קאפ אינדרויסן. דו מוזט וויסן מחנך זיין א קינד אבער דארפסט גיין אין מים הזדונים, דארפסט גיין אין באנק, אין פאסט, דארפסט גיין איבעראל, אבער די קאפ אינדרויסן, די קאפ נאר מיט אמונה אין אייבערשטן. ויצא, נישט ויברח. ווי האט ער געזאגט רבי מאטל לוריא אלטע סלאנימער חסידים האט ער געזאגט אז די וואך אין פרשה שטייט אז יעקב יעקב אבינו האט געשיקט רחל לאה רופן השדה אל צאנו סוף פרשה און האט זיי געזאגט האט זיי ביידע דערציילט ווי די טאטע האט זיי די טאטע לבן ארמי האט אים אפגענארט

ווי קומט דא אריין דער חלום? ער האט זיי געוואלט זאגן אז די טאטע האט אים האט מיך אפגענארט, ער האלט מיך אין איין אפנארן, מען דארף אנטלויפן פון דא, יא? אבער וואס האט ער געדארפט זאגן וארא בחלום? וואס דארף ער אריינמישן דעם חלום? האט ער געזאגט בדרך א ווערטל, האט ער געזאגט בדרך צחות, אז יעקב אבינו האט געזאגט פאר די פאר רחל לאה הערט זיך איין, איך האב דא געארבעט השתדלות, איך האב דא געמאכט השתדלות אויף פרנסה, מילא, אבער וארא בחלום, איך חלום שוין פון דעם ביינאכט דארף מען שנעל אנטלויפן פון דא. אויב מען חלומט שוין פון דעם ביינאכט איז שנעל אנטלויפן. נו אוודאי דארף מען ארבעטן אויף פרנסה און מען דארף וויסן, אבער איך וויל נישט אריינפאלן אין די מצודה פרוסה על כל החיים. נאר וואס דען? נאר, נאר, נאר פארשטייט זיך, אוודאי, טון השתדלות אוודאי און אוודאי, ווי מהרם שיק טייטשט, ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו, ווי זאגט די גמרא אין חולין צדיק א', רשי ברענגט דאך עס, אז התחילו האבנים מריבות זו עם זו, זיי האבן זיך אנגעהויבן צו קריגן, פאר וואס איז געווארן א אבן אחת זאגט ער יעקב אבינו האט געדארפט דא א שמירה פון חיות ער האט געדארפט דא א שמירה איז וואס האט ער געהאט צוויי אבנים זאגט ער וואס איז צוויי אבנים איין אבן איז געווען בטחון אין אייבערשטן די צווייטע אבן א מענטש דארף דאך טון השתדלות השתדלות א איד דארף דאך מאכן השתדלות זאגט ער התחילו אבנים מריבות זו עם זו, זאגט ער, בוטח זיין אין אייבערשטן און בוטח זיין אינעם באס, ס'איז עפעס מריבות זו עם זו, ס'קלאפט נישט עפעס צוזאמען, ס'איז מריבות זו נעשו צרות זו לזו, אדער ביסטו בוטח דא, זאגט ער, אויף וואס די אייבערשטער געמאכט אבן אחת, וואס טייטש אבן אחת, אז זאלסט וויסן אז די ארבעט, די השתדלות דאס איז אויך פונעם אייבערשטן, אז זאלסט וויסן אלץ איז פון אייבערשטן, אז די השתדלות איז אויך פון אייבערשטן. ווי האט דער חפץ חיים געזאגט אז די וועלט זאגט אז מען טוט העלפט די אייבישטער, זאגט ער איך זאג אז מען אז די אייבישטער העלפט דעמאלטס טוט מען. איר פארשטייט? אז דו זאלסט וויסן אז אלץ איז כולו אבן אחת, אז אלץ איז פון, אוודאי דארף מען מאכן השתדלות, אבער ממילא אז דו לעבסט אזוי, איז שפילט זיך אפ ביי יעדע זאך, די וועלט זאגט עפעס א א ווערטל, דער ס'איז דאך מ'האט נישט קיין השגות יעקב אבינו, א ווערטל גייט אז שטענדיג ווען מען וויל יענעם באטאנען, קלארע ווערטער, קלארע ווערטער, וויאזוי באטאנט מען אים? זאל וויסן קלאר, ברחל בתך הקטנה, אזוי זאגט מען, ברחל בתך הקטנה, יא? פארוואס? יעקב אבינו האט דאך אים געזאגט ברחל, האט דאך מורא געהאט פון דעם לבן הארמי, האט אים מארגן אריינגעריקט א צווייטן רחל, האט אים געזאגט בתך, בתך האט א צווייטן, האט געזאגט הקטנה, אלץ איז געזאגט קלאר, ברחל בתך הקטנה. יעקב אבינו האט געזאגט ברחל בתך הקטנה, און ער האט אים אפגענארט. דערפאר זאגט די וועלט ברחל בתך הקטנה, אזוי ווי גארנישט העלפט. גארנישט העלפט נאר צו מאכן מען האט דאך געזען פון יעקב אבינו. טאקע איז השתדלות, דארף א איד צום טון, דאס איז קלאר, מען דארף מאכן השתדלות. ער דערציילט למשל א שטייגער, ס'איז געווען א אדם גדול דא, גדול בתורה ויראה, ער האט געהייסן ר' בנציון פעלמאן, די עולם האט דאך אים געקענט, ר' בנציון פעלמאן דערציילט, ער איז אמאל ארויף געגאנגען געדארפט חתונה מאכן א קינד, ער איז ארויף געגאנגען פריער צו עפעס א גמח, האט געזאגט פארן חתונה, א וואך פארן חתונה, ארויף געגאנגען צו א גמח, א גרויסן סכום, און ווי ער איז אראפ פון בנין,

האט ער האט געזאגט ער האט רבי בנציון פעלמאן געזאגט אז ער וואלט געקענט ארויסגעבן ספרים פון די ניסים ווי אזוי ער האט חתונה געמאכט די קינדער נאר ער געבט עס נישט ארויס ווייל הן לא יאמינו לי ווייל מען וועט אים נישט קענען גלייבן עפעס איז יעדער איינער ווען מאכט חתונה קינדער וויל איך מסביר זיין בקיצור האט ער האט ער געטראפן דא רב מינקעוויטש האט ער אים געפרעגט האט אים דערציילט די מעשה, האט אים דערציילט אז אז אז ער איז אראפגעגאנגען פונעם גמח, א שודד האט אים געטראפן און האט אים בארויבט, און ער האט מחליט געווען אז מער קיין השתדלות דא ביי דעם וויל נישט, ער האט פארשטאנען אז דא וויל נישט דער רבונו של עולם זאל מאכן השתדלות, און האט אויפגעהערט. פרעגט ער אים פון וואנט האסטו עס גענומען? ווער זאגט דיר אז דער רבונו של עולם וויל שוין נישט מאכן, זאלסט מאכן השתדלות פון דעם? ווי האסטו עס גענומען? פון וואנט וויסן מיר? די לויט דיינע מעשה איז דאך אזוי, אונז ווייסן אז פרנסה געבט די אייבערשטער, און דער רבונו של עולם קען דאך אן א פראבלעם משפיע זיין יעדן איינעם אין באנק אריין, צו נישט אין באנק אריין, אין שטוב אריין, משפיע זיין אלץ, נאר פארוואס מאכט עס נישט דער רבונו של עולם? די ידיעה באשטייט ווייל די וועלט, ווייל ס'זאל דארפן, זאל קענען זיין א בחירה, ווייל אז עס וועט זיך אזוי פירן, יעדער איינער קריגט זיך אריין ממש אזוי, וועט דאך נישט זיין קיין בחירה בכלל. איז מאכט די אייבישטער די ביזנעס דארף מאכן השתדלות, און ממילא איז די נס א נס נסתר, ממילא איז שוין דא א בחירה, איז דא א בחירה, ווייל ס'איז א נס נסתר. אבער דא אז דער רבונו של עולם האט עס צוגעפירט אז נאכן השתדלות האט נאר מען עס אויסגערויבט, האב איך פארשטאנען דא אז דער רבונו של עולם האט געוואלט אז דא מאך שוין נישט מער קיין השתדלות. און ער האט אים געברענגט א ראיה פון א ירושלמי. ירושלמי אין תרומות פרק ח' הלכה ג' דערציילט דער ירושלמי אז רבי ינאי איז געשלאפן ביינאכט, ער האט מורא געהאט פון די נחשים, און וואס האט ער געמאכט? ער האט געלייגט אונטער די פיר פיסן פון די בעט האט ער געלייגט דליים מיט וואסער, ווייל די נחש קען נישט אריבער גיין דורך די וואסער, און אזוי האט, דאס איז געווען די שמירה. איינמאל גיבט ער זיך א כאפ אויף ר' ינאי, און ער זעט א שלאנג אויפן בעט לעבן זיך, זייט דעמאלטס האט ר' ינאי געהייסן, זאגט דער ירושלמי, אוועק נעמען אלע דליים פון וואסער, פארוואס? ער האט געזאגט, מען דארף בוטח זיין אין די אייבערשטער, אז די אייבערשטער וועט מיר היטן פון מזיקין. האט ער געפרעגט ר' בנציון און ביז יעצט האט ער נישט בוטח געווען אין אייבערשטן, רבי ינאי האט ביז יעצט, נאר וואס דען, וואס איז די פשט אז ביז יעצט האט ער בוטח געווען אין אייבערשטן, נאר האט געהאלטן אז מען דארף מאכן השתדלות, אבער אינעם רגע וואס ער האט געזען אז די השתדלות האט נישט געהאלפן, ס'איז דאך ארויפגעקומען א שלאנג אויכעט, האט ער פארשטאנען דער רבונו של עולם האט באוויזן, דא מאך שוין נישט קיין השתדלות, דא מאך שוין נישט קיין השתדלות. אזוי לעבט מען רבותי ווען מען ווייסט. אז מען לעבט טאקע אז די פרנסה קומט פון אייבערשטן, ווי ער האט מסביר געווען אז די פרנסה קומט דאך אראפ גלייך צו די מענטשן, און קיינער שטארבט נישט פון קיין הונגער, נאר וואס דען, דער רבונו של עולם וויל נישט אז עס זאל זיין, עס וועט דאך בטל ווערן די בחירה, אדער זען די נס, דערפאר האט מען געהייסן מאכן השתדלות, אז. און אוודאי און אוודאי השתדלות מוז מען צו מאכן, ווי דער ספורנו ברענגט די וואך ביי די דודאים, ביי די דודאים וואס האבן געמאכט וועגן קינדער, שרייבט דער ספורנו הודיע שבהיות כוונת האימהות, פון די אמהות, רצויה לפני הקל יתברך, בהשתדלותן, וואס איז געווען די השתדלות? איינס, בהכנסת הצרות, אריינגעברענגט די צרות אין שטוב אריין. זיי אריינגעבן די שפחות און וענין הדודאים מיט דעם השתדלות נשמעו תפילותן על זה מען האט געמאכט השתדלות דערפאר נשמעו תפילותן על זה זאגט דער ספורנו כראוי לצדיק שיעשה השתדלות הטבעי האפשר אצלו להשיג חפצו ועם זה יתפלל שישיג התכלית זאלסט מאכן השתדלות אבער יתפלל שישיג התכלית און אזוי די השתדלות, ער לעבט מיטן בורא עולם און ער זעט דאס, זעט ער דאך אויך, זעט ער די ניסים אויך. ווי געזאגט דער מהרם שיק, ער טייטשט די וואך שטייט הפעם אודה את השם, ותעמוד מלדת, שטייט דארטן הפעם אודה את השם, זאגט ער לאה האט געזאגט הפעם אודה את השם, טייטשט ער אז מען האט געפלעגט מאכן שטענדיג ווען מען האט געדארפט א הודאה האט מען עס געמאכט אין א זאך וואס מען האט עס מנציח געווען לנצח, זאל בלייבן אין א נאמען, זאל בלייבן אויף לנצח, די הודאה זאל בלייבן אויף שטענדיג, אז די הודאה זאל בלייבן אויף שטענדיג, פארוואס? ווייל זאלסט נישט פארגעסן די ניסים וואס מען האט געמאכט מיט דיר. דערפאר, כדי זאלסט נישט פארגעסן די ניסים, האט מען האט מען מנציח געווען דעם הודאה אין א נאמען, אין א, אזוי טייטשט דער מהרם שיק, אז לאה האט געזאגט, הפעם אודה את השם, נאר יעצט וועל איך אים דאנקען, שפעטער וועל איך פארגעסן אים צו דאנקען, ס'וועט שוין ווערן לעכטיג אים פארגעסן צו דאנקען, ווייל די ותקרא שמו יהודה, אז כדי מ'זאל געדענקען דעם דאנק, הפעם אודה את השם, שפעטער וועל איך פארגעסן פון אים, ותקרא שמו יהודה, גיב אים א נאמען יהודה פארוואס, אז מ'זאל געדענקען צו דאנקען. מיט די וועלט זאגט אז א דריידעלע שטייט אויפן דריידעלע שטייט נס גדול היה שם שטייט דארטן נס גדול היה שם אבער די דריידעלע דרייט זיך זעהסטו די ווערטער זעהסט נישט די ווערטער דרייט זיך איינמאל ער שטעלט זיך אפ זעהסטו נס גדול היה שם אזוי די מענטש ער דרייט זיך און דרייט זיך און דרייט זיך פארנומען און פארנומען און צונומען ער דארף דאס ארלעדיגן און ער זעהט נישט די ניסים גיב זיך איינמאל א שטעל אפ וועסטו זעהן די נס גדול היה שם זיי זיך מתבונן אביסל האסט חתונה געמאכט וואסערע ניסים ס'איז געווען האסט חתונה געמאכט דאס איז א מזמור לתודה א קרבן תודה שטייט רבינו בחיי דארף ער ברענגען

יעדע פסוק האט זיבן ווערטער מיט פיר און צוואנציג אותיות. פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון איז זיבן ווערטער און פיר און צוואנציג אותיות. פארוואס? ווייל דו דאגה'סט אויף די פרנסה? דער רבונו של עולם פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון זיבן טעג א וואך פיר און צוואנציג שעה. ס'איז זיבן ווערטער מיט פיר און צוואנציג אותיות. זיבן טעג א וואך און פיר און צוואנציג שעה איז דער רבונו של עולם פארנומען פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון וואס דאגה'סטו אויף די פרנסה? א וועלט ווערטל. אבער ר' שלמה קלוגער שרייבט, א לחם פנים לפני תמיד, פארוואס איז די איינציגסטע זאך וואס שטייט לפני תמיד די לחם הפנים? ווייל דער מענטש כסדר דאגה'ט ער אויפן פרנסה, זאגט די אייבערשטער דאס איז לחם פנים לפני תמיד, וואס האסטו צו דאגה'ן? ס'דאך לפני תמיד, זאגט ר' שלמה קלוגער, האסטו צו דאגה'ן? על כל פנים, און נאך א פסוק אבער זיבן ווערטער און פיר און צוואנציג אותיות. נאך א נאך א פסוק, וואס איז א פסוק? הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו. מען רעדט הודו חסר ו', הודו חסר ו' שטייט. דאס איז זיבן ווערטער און פיר און צוואנציג אותיות, פארוואס? ווייל זיבן טעג א וואך און פיר און צוואנציג שעה דארפסטו האלטן אין איין דאנקען און דאנקען און דאנקען. געדענקען די נס גדול היה שם. די נס גדול היה שם געדענקען, די נס גדול היה שם מיטלעבן. און אזוי איז זיך א איד מחזק כסדר אין בורא עולם. איז שפת אמת זאגט אז פרשת ויצא די די פרשה איז נישטא קיין פתוחה סתומה ווייסטו די בעלי קורא'ס פילן עס גוט ס'איז נישטא קיין פתוחה סתומה נישט ווי צו אפצושטעלן ווי צו אנהייבן ס'דא אסאך טעמים פארוואס די שבטי קה זענען דאך געבוירן געווארן אויך נישטא קיין הפסק צווישן די שבטים רוב שבטים בקיצור אבער די שפת אמת זאגט אז פארוואס נישטא קיין פתוחה סתומה זאגט ער אז די פתוחה סתומה איז דאך געווען וואס זאגט די גמרא ליתן ריווח פאר משה רבינו להתבונן בין פרשה לפרשה ליתן ריווח להתבונן. מיט ווען א מענטש גייט אריבער, דא איז דאך יעקב ויצא, גייט דאך יעקב אבינו אריבער גיין מיט צרות, צרות לבן, צרות עשיו, צרות, ווען א מענטש גייט אריבער שוועריקייטן, זיי זיך נישט מתבונן. זיי זיך נישט מתבונן, פאר ווייטער, דו פארשטייסט נישט, דער אייבערשטער, ווארף דיך ארויף אויפן אייבערשטן, טראכט נישט. זיי זיך נישט מתבונן. ווייסט דאך אז אין ירושלים פלעגט מען זאגן א ווערטל, אז דער צמח צדק האט געזאגט, טראכט גוט, וועט זיין גוט. האט מען געזאגט אין ירושלים, טראכט גארנישט, וועט זיין נאך בעסער. הו, וואס הייסט דאס איז נישטא קיין פתוחה סתומה דא זיי זיך נישט מתבונן גייסט אריבער שוועריקייטן דא זיי זיך נישט מתבונן דו פארשטייסט נישט דו זיי זיך נישט מתבונן נאר נאר זיך שטארקן מיטן בורא עולם פארשטיין אז אין אין דעם מצב און דייקא אין דעם מצב דער רבונו של עולם מיט דיר אוי ווי אוי ווער איז מיט דיר

רמז למי שמושלך לארץ לפי שעה, מען גייט אריבער א שווערע תקופה, אבער יעלה השמימה, יעלה השמימה, דערפאר איז געווען סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, רמז למי שמושלך לארץ לפי שעה, אבער יעלה השמימה, שטארק זיך. אזוי טייטשט די ש"ך על התורה דארטן א מורא'דיגע ווארט איז והנה ה' ניצב עליו שטייט ווייטער זאגט די ש"ך על התורה ה' ניצב עליו איז ראשי תיבות עני. השם איז דאך יוד קי ואו קי, די ערשטע די ערשטע אות איז א י', נ', און שפעטער א עין, דאס איז ראשי תיבות עני. זאגט ער ווען א מענטש גייט אריבער א תקופה פון עני, עני איז נישט דווקא אין געלט, עני, עני, ארעמאן איז נישט נאר אין געלט, עני, ער גייט אריבער, זאל ער וויסן דעמאלטס איז השם ניצב עליו, דעמאלטס און נאר דעמאלטס השם ניצב עליו. דאס האט מען באוויזן דא פאר יעקב אבינו, און ס'וועט נאך זיין יעלה השמימה, די ישמח משה טייטשט א פסוק אין תהילים, זה אני קורא והשם שומע, זאגט דער ישמח משה, זאגט ער, תיבת זה היא משולל הבנה, וואס איז די זה? וואס איז די זה? אני קורא והשם שומע, וואס איז די זה? זאגט דער ישמח משה זה עני קרא, ווייסט פארוואס מען רופט אים די ווארט עני? פארוואס רופט מען אים עני? ארעמאן רופט מען עני, ווייסט פארוואס? ווייל והשם שמע אים הערט אויס דער אייבישטער, עני מלשון ענטפערן, אים ענטפערט ער, ער איז סמוך לשכינה. זה עני קרא, ווייסט פארוואס אים רופט מען עני? ווייל והשם שמע אים הערט אויס דער אייבישטער. דו זאלסט נאר וויסן, דו זאלסט נאר וויסן זיך צו מחזק צו זיין, רמז למי שמושלך לארץ לפי שעה, אז יעלה השמימה. דייקא ווען דו גייסט אריבער די כלי יקר טייטשט דא, א מורא'דיגע טייטש, ער זאגט והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. זאגט ער, ברענגט ער א מדרש אין תהלים מ ד, אז אין התשועה באה לישראל כי אם בזמן שהם בתכלית השפלות. ווען בתכלית השפלות דעמאלטס קומט א גרויסע ישועה, וואס טייטש? זאגט ער ווייל כל שנאמר כי שחה לעפר נפשנו מה כתיב בתריה וואס שטייט שפעטער קומה עזרתה לנו ווען ס'איז שוין עפר דעמאלטס ווערט א ישועה, זאגט ער פארוואס? ווייל כל זמן שאינם בתכלית השפלות זאגט די כלי יקר ווען מ'איז נאך נישט אזוי דעמאלטס מען לייגט נישט תכלית בטחונם בשם איז מען נאך בוטח אין דעם עסקן אין דעם דאקטער אין דעם עסקן אבער אין די רגע וואס ער איז בתכלית השפלות, דעמאלטס ווארפט ער זיך ארויף נאר אויפן אייבערשטן, און דעמאלטס זאגט ער, ובאותו זמן כשיראו כי אזלת יד, זאגט ער, אזלת יד השתדלותו ואין עוזר וסומך, ער זאגט ער קען שוין נישט, ער האט שוין נישט ווער זאל העלפן, אז עיניהם נשואות אל השם לקרוא אליו, ער ווייסט ער ווארפט זיך ארויף בעת הצר להם, און דעמאלטס והשם שומע, זאגט דער כלי יקר ובאותו זמן התשועה באה דרך בריחה, בריחה, ס'לויפט, מן הקצה אל הקצה, דהיינו, מן תכלית השפלות אל תכלית המעלה. דאס איז טייטש זאגט ער והיה זרעך כעפר הארץ זאגט דער כלי יקר ווען דו קומסט אן אין עפר איז שוין נישטא דער אין עוזר וסומך דעמאלטס ופרצת, וואס טייטש ופרצת? רוצה לומר יעלה הפורץ לפניהם להעלותם אל גרם המעלה דעמאלט גיבט עס א לויף מן הקצה אל הקצה, מן הקצה אל הקצה.

זעסט גראד, זאגט רבי לייבל אייגער אזוי, די גמרא זאגט שטענדיג ביי הדסים און מ'געדענקט אין ביצה, אין כמה מקומות בשס, קוטמו ומריח בו, מ'ברעכט עס, קוטמו ומריח בו, כלפי יום טוב, קוטמו ומריח בו. זאגט ער, ווען איז דער, ווען איז, ווען איז דער ריח? ווען ס'קוטמו, ווען ס'קוטמו. זאגט ער, זאגט ער, עס שטייט אין חזל, איז דאך דא דאך א באקאנטע קשיא וואס די ר"ן פרעגט, פארוואס איז דער אייבערשטער מסבב געווען אז יצחק האט געוואלט בענטשן עשו, און אז יעקב זאל זיך דארפן פארשטעלן, פארוואס איז דער אייבערשטער מסבב געווען? ברענגט די קאזשיגלאווער רב, אז עס שטייט אז יעקב אבינו דרייט זיך ארום א גאנצן לעבן, ער זעט איך זיץ און לערן, איך לערן און דאוון, און דער טאטע האט ליב וועמען? עשׂון, ניט צעבראָכן איז, װי גײט מען לערנען? װי גײט מען דאַװענען? אַז דער טאַטע, יצחק אָבֿינו, האָט װי זי, האָט ליב, און װי גײט מען תּורה און תּפֿילה? די, מילא, זיך מחזק געװען. ס'איז געקומען די לעצטע מאָמענט די ברכות פֿאַר לא ידעתי יום מותי. ער װיל אים גײן בענטשן, ער װיל גײן בענטשן עשׂו. יעקב אָבֿינו איז געװען אַזױ צעבראָכן. ער ברענגט א חזל אז יעקב אבינו איז אריין געגאנגען נעמען די ברכה שטייט אין חזל הוא היה אנוס וכפוף ויושב ובוכה ער האט געוויינט והיה ליבו נמס כשעווה די הארץ איז שוין געווען כדונג נמס געווען צובראכן איך דארף זיך גיין פארשטעלן פאר עשו נעמען ברכות פון מיין טאטן? וואס גייט דא פאר? וואס גייט דא פאר? זאגט ער, נאר אין אזא מאמענט האט ער געקענט קריגן די גרעסטע ברכות ויתן לך אלוקים, ווען ער איז געווען אזוי צובראכן. וזו שעת הכושר שאין כמוהו לקבל הברכות. ומזה לימוד לכל אדם, זאגט ער, לפי מה שהוא נכנע ושפל בעיניו, כך הוא כלי ראוי ומוכשר לקבל הברכות של יעקב. טאקע נאר קוטמו ומריח בו, ראה ריח בני כריח שדה האט אים דעמאלטס געזאגט יצחק אבינו, איז דאס וואס צובראכן. ריח בני כריח שדה פון גדלי' הדסים קוטמו ומריח בו נאר דעמאלטס און דעמאלטס און נאר דעמאלטס וזו שעת הכושר שאין כמוהו לקבל הברכות איך דארף זיך פארשטעלן פאר עשו ווער קען זיך פארשטעלן וואס פאר א השפלה דאס איז וזו שעת הכושר שאין כמוהו לקבל הברכות און וואס איז די לימוד זאגט ער ומזה לימוד לכל אדם יעדער איינער מיט זיינע שוועריקייטן זיין השפלה זאגט ער זאלסטו וויסן, דייקא דעמאלטס לפי מה שהוא נכנע ושפל בעיניו, כך הוא כלי ראוי ומוכשר לקבל הברכה של יעקב. דעמאלטס און נאר דעמאלטס. דא איז געווען אזא מעשה, שטייט אין חזל, יעקב אבינו איז ויפגע במקום, איר ווייסט שטייט אין מדרש ויפגע במקום? וואס איז במקום זאגט דער מדרש ביקש לעבור, ער וויל גיין. נעשה לו כל העולם כולו כמין כותל לפניו. זאגט דער מדרש, ער וויל דא אריבער גיין, ביקש לעבור, נעשה לו כל העולם כולו כמין כותל לפניו, ס'איז א וואנט, ער קען נישט אריבער גיין. דאס טייטש ויפגע במקום. נישט גוט. שפעטער שטייט וילן שם כי בא השמש. זאגט דער מדרש, רבנן אמרי כיבה השמש. דער אייבערשטער האט פארלאשן, כיבה, כ"ף יו"ד בא, כ"ף יו"ד בא, בי"ת ה"א. כ"ף יו"ד בי"ת ה"א, דער מדרש מאכט פון כי בא, כי בא השמש איז צוויי ווערטער, כי בא.
דער מדרש מאכט פון דעם איין ווארט.

די לאמפן שאני מבקש לדבר עם אוהבי בצנעה, איך וויל רעדן מיט אים אין צנעה, כך השקיע הקדוש ברוך הוא גלגל חמה שלא בעונתה, געמאכט טונקל בשביל לדבר עם יעקב בצנעה, זאגט ער דו ווייסט וואס טייטש איז? א מענטש זעהט ס'ווערט טונקל, א וואנט, די וועלט זאגט א ווערטל מען טאפט א וואנט, יעקב אבינו נישט געווען קיין ווערטל ער האט געזעהן דעם וואנט, נעשה כל העולם כולו כמין כותל, א וואנט! עפעס לעכטיגקייט ס'איז טונקל? יעקב אבינו האט געזאגט, דא און דייקא דא וויל דער אייבערשטער רעדן מיט מיר, דא וויל ער רעדן מיט מיר, און דא יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית, דא האט ער מתקן געווען תפילת ערבית וואס חזל זאגן אויף די תפילת ערבית תפילת הערב, אין לה קבע, אין לה קבע, דער ישמח ישראל פרעגט. נישט ווער פרעגט די קשיא פרעגט שוין די גמרא אז פארוואס שטייט אין לה קבע וואס שטייט אין לה קבע מען קען דאווענען א גאנצע נאכט יא פרעגט די גמרא וליתני זמנה כל הלילה פארוואס שטייט נישט זמנה כל הלילה זאגט די ישמח ישראל תפילת הערב אין לה קבע איז די טייטש אז דו ווייסט אז ס'איז דא גרויסע זמנים רעוא דרעוין א גרויסע זמן ראש השנה יום כיפור א גרויסע זמן ביים עלות השחר א גרויסע זמן, מיט א תפילת הערב, א געשריי וואס א איד גיבט פון א חושך, ערב ערבוביא צומישט צורודערט, זאגט ער אין לה קבע דאס איז בוקע כל הרקיעים, ס'איז העכער פון אלע זמנים, למעלה מכל הזמנים. דא האט טאקע יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית, דא דא איז געווען, האט זיך אנגעהויבן די אלע גרויסע ישועות, און מען האלט זיך דארטן מיטן בורא עולם. מען האלט זיך דארטן מיטן בורא עולם ביי יעדן שוועריקייט פון א אידן ווי ס'איז נאר נישט, די קדושת לוי טייטשט אז זי האט געגעבן די נעמען די וואך, לאה האט געגעבן די נעמען ראובן כי ראה ה' בעניי, שמעון כי שמע ה' כי שנואה אנכי, זאגט ער זי האט עס מנציח געווען אין דעם נעמען אין תורה הקדושה, זאגט די קדושת לוי אז א מענטש זאל געדענקען ווען ער גייט אריבער א שווערע צייט, ער איז בעניי, זאלסט וויסן כי ראה השם בעניי, ס'איז נישט איך גיי אריבער איינער רודפ'ט מיך, כי ראה השם בעניי, ס'איז שנואה, זאלסט וויסן כי שמע השם כי שנואה אנכי זאגט די קדושת לוי, זי האט עס מנציח געווען אין נעמען צו וויסן די אייבישטער מאכט דאס און דער רבונו של עולם לעבט דערמיט, און ווי זאגט די בעל הטורים רמז למי שמושלך לארץ לפי שעה יעלה לשמים. דרכי השם. עס שטייט אין סדר עולם, סדר עולם רבה, אפאר גרסאות, רחל ולאה זענען געווען א צווילינג. רחל איז אוועק, וויפיל איז זי אלט געווען? זיבן און דרײַסיק. לאה איז אוועק, וויפיל איז זי אלט געווען? פֿיר און פֿערציק. דאס טייטש אז לאה האט געלעבט נאך זיבן יאר. יא, זי האט געלעבט נאך זיבן יאר. דאס שטייט אין סדר עולם, ביז דא.

דערפאר האט זי געלעבט נאך זיבן יאר, זיי זענען דאך געווען א צווילינג, אז יעדע שוועריקייט א מענטש גייט אריבער, דו פארשטייסט נישט, דער רבונו של עולם פירט, דער רבונו של עולם פירט, דו זאלסט דיך נאר נאר שטארקן מיטן בורא עולם. און זאגט דער בעלזער רב זכרונו פרעגט די קשיא, סוף פרשה שטייט, ויאמר יעקב לאחיו, לקטו אבנים.

די יעקב אבינו האט געזאגט פאר די קינדער, לקטו אבנים, ווען ס'באגעגנט דיר א שטיין, א שווערע צייט, לקטו, זאלסט וויסן דאס איז א בריליאנט, דא ווערט פאר דיר באהאלטן פאר דיר גוטע זמנים, זאלסט וויסן נאכדעם קומט גרויסע זאכן, לקטו זיי מלקט די שטיינער ס'איז בריליאנטן, ווען ס'באגעגנט זיך מיט א שטיין זעהט עס אויס א בריליאנט, נאר זיי האבן נישט פארשטאנען וואס זיי רעדן, איז נישט געווען וילקטו איז געווען ויקחו, זיי האבן נישט פארשטאנען, אבער דאס האט יעקב אבינו געשריגן, לקטו אבנים. ווען ס'איז א שווערע צייט. אזא שטייגער ווי זיי טיילן דערציילן אז רבי הערשעלע זידיטשובער דער גרויסער שר בית הזוהר דער עטרת צבי איז אמאל געקומען עפעס א איד גאר א פשוטע איד גאר א פשוטע איד און רבי הערשעלע זידיטשובער האט אים מורא'דיג מכבד געווען שלא כ האט זיך געוואונדערט וואס האט ער אים אזוי מכבד געווען ווי אזוי ער האט מסביר געווען האט ער געזאגט אז ער האט אים גרויס געמאכט דער איד דער איד האט אים גרויס געמאכט וואס איז ווייל ער איז אמאל געווען צו גאסט אין זיין שטאט. ער האט נישט געהאט ווי צו עסן און ווי צו שלאפן, רבי הערשלע זידיטשובער, נישט געהאט ווי צו עסן און צו שלאפן, און ער איז געווען זיין מכניס אורח, און עס איז געווען הכנסת אורחים, בלשון סגי נהור, וואס ער האט אים מכניס אורח געווען, עסן האט ער אים געגעבן נאר לחם צר און מים לחץ, מער פון דעם גארנישט, שלאפן האט ער אים געגעבן אין די שטאל פון די בהמות, האט דער עטרת צבי געזאגט, די הייליגע עטרת צבי, נאר דארטן בין איך געשטיגן, דארטן בין איך געווארן דער עטרת צבי. די געטייטשט אז דאס איז די טייטש די וואכעדיגע סדרה די בני לבן, יעקב אבינו האט געהערט ווי די בני לבן זאגן אז ער איז גרויס געווארן, האט ער געזאגט מאשר לאבינו עשה את הכל עשה את כל הכבוד הזה, אזוי שטייט די וואך, די בני לבן זאגן מאשר לאבינו פון אונזער טאטע עשה את כל הכבוד הזה. האט רבי הערשל זידיטשויבער געטייטשט מאשר לאבינו ווייל אונזער טאטע האט אים געפייניגט וועגן דעם עשה את כל הכבוד הזה פון דעם איז ער גרויס געווארן האבן איינגעזען אז פון דעם איז ער גרויס געווארן לקטו אבנים יעדער איינער מיט זיין שוועריקייט אבער די געדאנק איז ווען די מענטש ווייסט אין יעדע זאך אז דאס איז פון די בורא עולם ווי שטייט דא ביי משה רבינו מיט די וואס זיי ברענגען עמרם האט געהאט דריי קינדער משה אהרן און מרים מרים האט געהאט געמאכט א חשובע שידוך ווער ווער איז געווען מרים'ס מאן מרים הנביא'ס מאן כלב בן יפונה כלב בן יפונה דארף איך חשבון ועבדי כלב אהרן הכהן ווער איז געווען די שידוך אלישבע בת עמינדב א שוועסטער פון נחשון רבישע שידוך משה רבינו פון ווען ער איז געבוירן געווארן כל ימיו קשים מכאובים דא רעדט מען שוין נישט עס איז געווען אין וואסער א יאר שפעטער וואס איז געווען ביי פרעה דארטן געדארפט אנטלויפן ווי איז ער אנטלאפן אין תורה שטייט קיין מדין שטייט אין תורה הקדושה קוקט אריין אין מדרש איז נאך געווען א הפסקה צווישן מדין פערציג יאר איז ער געווען אין כוש פערציג יאר קוקט אריין אין מדרש וואס ער איז דארטן אריבער, וואס ער איז דארטן אריבער, ענדע אנגעקומען קיין מדין געמאכט א שידוך מיט וועמען? נישט פונקט ווי זיין ברודער און שוועסטער וואס דארטן געווען דארטן א שידוך דארטן די כלה זעהן פון וועמען דארטן האב נישט קיין השגה צפורה ארץ ישראל ער איז נאר ער איז געווארן רועה ורבן ואוהבן של ישראל רבן של ישראל מורן של ישראל נאר ער לקטו אבנים, די שוועריקייט, דאס איז די הכנה דארטן, יעדער איינער מיט זיין שוועריקייט, יעדער איינער מיט זיין, מיט זיין שוועריקייט, אבער וויסן, אז די תורה איז דאך אונז אביסעלע מלמד, תורה איז אונז מלמד, דער בעל מגלה עמוקות זאגט, מגלה עמוקות זאגט, אויף ויצא ראשי תיבות,

ער זעט נישט עפעס אנדערש. דערפאר זעט ער זיי מדייק דארטן ביי לבן, שטייט די וואך מיט לבן האט אים אפגענארט. ער האט אים אפגענארט. שטייט דארטן ויאמר יעקב, יעקב האט געפרעגט, למה רמיתני? שטייט נישט ויחר אף יעקב, שטייט נישט ער איז געווארן בכעס אויף אים. ויאמר יעקב, למה רמיתני? כאילו מ'רעדט דא אויף עפעס, אויף א דריטן, פארוואס האט ער אים אפגענארט? ער איז נישט געווען, פארוואס איז ער נישט געווען אין כעס? ווייל ער האט געזען צורת א' ער האט געזען אלופו של עולם, די אייבערשטער האט עס, און אז די אייבערשטער האט עס געמאכט איז דאס זיכער גוט. ס'איז זיכער גוט, איך זע נישט יעצט אבער ס'וועט נאך זען. און אוי איז געווען גוט, ווייל עס שטייט דאך אין חזל, בזכות דעם האט ער אריינגעלייגט דארטן לאה, רחל האט אים איבערגעגעבן די סימנים, און בזכות דעם האט רחל געהאט קינדער, ויזכר אלקים את רחל, וואס שטייט אין חזל ויזכר אלקים את רחל? וואס האט ער געדענקט אז זי האט איבערגעגעבן די סימנים פאר לאה? די וואס האט איבערגעגעבן די סימנים דערפאר האט זי געהאט קינדער, דערפאר איז זי נפקד געווארן, דערפאר וועלן כלל ישראל נפקד ווערן ושבו בנים לגבולם, נאר בזכות דעם מנעי קולך מבכי.

ביי למה רמיתני דארט נישט ויחר אף יעקב האט אים אזוי בא'עוול'ט אבער ווייסט איר פון נישט ער ס'איז נישט לבן נישט ארמי ער זעהט צורת א וירא יעקב צורת א ער זעהט נאר דעם אלופו של עולם ער זעהט נישט עפעס אנדערש און אז ער זעהט נישט עפעס אנדערש ער זעהט נאר דעם אלף איז ער נישט געווען דארטן אין כעס ביי רחל איז ער געווען אין כעס פארוואס קענסט זיך נישט האלטן פארוואס קענסט זיך נישט מחזק זיין מיט אמונה צורת א איר ווייסט וואס איז צורת א מען דערציילט נאך דער בעל התניא האט געדארפט א מלמד פאר זיין אינגל ער איז צוגעגאנגען צו א תלמיד פון מעזריטשער מגיד, און האט אים געזאגט, הער זיך איין, איך האב א חוב, ביי מיר איז דא א חוב, מקיים זיין ושננתם לבניך, דו האסט א חוב צו ברענגען פרנסה אין שטוב אריין, קום לאמיר זיך בייטן, איך וועל דיר מסדר זיין דיין חוב און דו זיי מסדר מיין חוב, איך וועל דיר געבן געלט און דו וועסט אויסלערנען מיין קינד תורה, דו וועסט לערנען מיין קינד אלף בית. איך נעם, דו האסט א חוב צו ברענגען פרנסה אהיים, איך האב א חוב ושננתם לבניך, און מען וועט זיך בייטן די חובות, איך גיב דיר געלט און דו ברענג מיר, און דו וועסט לערנען מיט מיין קינד תורה, מאך מיר ושננתם. האט ער אים, שוין, האט ער געדארפט לערנען מיט אים אלף בית, האט די בעל התניא אים דעמאלט געזאגט, וועסט אים אויסלערנען אלף בית, טו אויסלערנען אזוי, א אלף איז אינמיטן איז דא א לאנגע שטרעכל, יא, א לאנגע קו, און אויבן א פינטעלע און אונטן א פינטעלע אזוי איז א' יא א שיפע קו אויבן אויבן א פינטעלע און אונטן א פינטעלע טא וואס איז א' אז יעדע פינטעלע יעדע פינטעלע וואס עס געשעט פון אונטן זאלסטו געדענקען ס'איז פון אויבן און דאס איז די קו האמונה וואס איז מחבר צווישן זיי דאס איז די קו האמונה אז גארנישט פאסירט נישט פון אונטן יעדע זאך וואס עס געשעט פון אונטן זאלסטו וויסן אז עס קומט פון אויבן. יעדע זאך דאס קומט פון אויבן, און דאס איז די קו האמונה, דאס איז א' בית, וירא יעקב צורת א', ער האט נישט געזען עפעס אנדערש, נישט קיין לבן נישט קיין ארמי, עס איז דא א אייבישטער. מען זעט, ער זעט גארנישט עפעס אנדערש, עס איז דא א אייבישטער, און אזוי, און אזוי האט מען, דערפאר איז נישט געווען קיין ויחר דארטן. אזוי זאגט רבי מענדעלע רימינער דרך אגב, מען רעדט פון רבי מענדעלע רימינער שטייט ער זאגט אז סוף פרשה ווען לבן איז אים נאכגעלאפן שטייט יא ויחר ליעקב וירב בלבן און שטייט דארטן ויען יעקב ויאמר ללבן מה פשעי מה חטאתי כי דלקת אחרי זאגט ער דאס איז א לימוד דא שטייט דא ויחר ער איז געווען אין כעס ויחר ווייאן! זאגט ר' מענדל רימינער, ויען איז וענית ואמרת קול רם. אבער איז לכאורה זאגט ער אויב שטייט ויחר וואלט געדארפט שטיין וידבר ללבן, ויחר ליעקב, פארוואס שטייט ויאמר ללבן? דארף שטיין וידבר, דבר איז דיבור קשה, יאמר איז אמירה רכה, פארוואס שטייט אמירה רכה? דארף שטיין אבער ויחר ליעקב דארף שטיין וידבר ללבן. די די תורה לערנט אויס אפילו ביסט אין כעס, דאס קען מען אראפלאזן אבער דעם טאן, לאז אראפ דעם טאן ויאמר, אמירה רכה. אפילו נאכן שוין געווען ויען אויפגעהויבן דעם טאן אבער גלייך ויאמר לאז אראפ דעם טאן. אזוי זאגט ר' מענדעלע רימינער. תורה לערנען די דורות, פארשטייסט מ'דארף נישט קיין תורות די וואך. ווייטער געזאגט די די פרשה זייט זיך מסיים האקט ווען ויחר ליעקב איז אין כעס. טייטש אזוי, ס'דא דא צוויי זאכן. ס'דא איין זאך. איין זאך איז דא וואס אונז האבן פריערט געשמועסט אז ווען ער האט אים באנארט שטייט נישט ויחר ליעקב אפילו, שטייט נאר ויאמר יעקב ללבן למה רמיתני, ווייל ס'איז דא אזא זאך ניצול ווערן פון כעס דאס איז דורך אמונה און השגחה פרטית, אזוי שטייט אין אמרי פנחס, אמרי פנחס שטייט אין שער טהרת המידות אות קפ"ט, מען שרייבט דארטן עצה להינצל ר' פנחס'ל קאריצער. דארט שטייט בשם הרב הקדוש ר' רפאל בערשידער, עצה להינצל מן הכעס, דאס איז די עצה, להאמין בהשגחה פרטית על כל אדם, והשם מנהיג הכל לטובתו של האדם, אז דו וועסט מאמין זיין אין השגחה פרטית אלץ איז פון אייבערשטן, און והשם מנהיג ה, אלץ איז פון אייבערשטן, אבער פארוואס דארף איך ליידן? והשם מנהיג הכל לטובתו של אדם. אלץ מיינט דיין טובה, און ויאמין באמונה שלימה שהכל לטובתו וממילא לא יכעס על שום אדם, ממילא לא יכעס על שום אדם, דאס איז איין זאך, דעם דער אמונה אין השגחה פרטית, דאס איז א עצה להינצל מן הכעס צו טוהן אט דאס. אבער איז דא נאך א זאך, ווען א מענטש האט שוין אויפגעהויבן דעם טאן, דארף ער זיך מקבל זיין, ער קומט אריין, די טענער זאלן זיין אראפגעלאזט. און דאס איז טייטש פון דעם רמבן תתנהג תמיד מאך זיך עפעס א מנהג לדבר כל דבריך בנחת קענען אז די טענער זאל זיין וויי אפילו ווען ויחר ליעקב זאל זיין ויאמר. דא איין זאך עצה להינצל מן הכעס אמונה אין השגחה פרטית אבער דא נאך א זאך אז זיך מקבל זיין אפילו ווען ס'איז ויחר זאל זיין ווען ויאמר קענען אמירה רכה קענען די זעלבע זאך זאגן שטילערהייט אויך דעם מסר אריבערפירן שטילערהייט אויך דער מעסער זאל זיין מיט פוטער אנגעשמירט. די וועלט זאגט א ווערטל, דערפאר זאגט מען ביי די הגדה, ביי די הגדה זאגט מען צא ולמד מה ביקש לבן הארמי, פארוואס? ווייל מ'דערמאנט דאך פריער די ארבעה בנים איין בן איז א רשע, מיט א רשע ווען מ'הייבט אן כעס, צא ולמד מה ביקש לבן הארמי, וויאזוי יעקב אבינו האט זיך גערעדט צו אים, ויאמר אמירה רכה, טאטע רעד אמירה רכה, נו, נו, נו, בנחת נשמעים, צא ולמד מה ביקש לבן הארמי. אזוי זאגט דער מדרש אויף דעם פסוק ויחר ליעקב ויאמר ללבן, זאגט דער מדרש קפדנותן של אבות ולא ענוותנותן של בנים, בעסער זייער קפדנות ווי אונזער ענווה, פארוואס אז שטייט דא ויחר ליעקב ויאמר ללבן, זאגט ער את סבור שמא מכות ופצעים היו שם, ס'איז געווען דארטן קלעפ? לא, אלא דברי פיוסים, יעקב מפייס את חמיו זאגט דער מדרש, כי מששת את כל כלי מה מצאת מכל כלי ביתך, זעט ווי אזוי ס'איז געווען אין כעס, וואס האט מען גערעדט אין כעס, מען האט געשריגן שייגעץ, יונגאטש, גארנישט. מה מששת מכל כלי ביתך קפדנותן של אבות ולא ענוותנותן של בנים תפילו נט השם בכלל ובפרט איר ווייסט דער אמרי אמת האט געפרעגט אמאל דעם פני מנחם ווען ער איז געווען א אינגל דריי שאלות איינס נאכן צווייטן האט ער אים נישט געלאזט ענטפערן האט ער איינס נאכן צווייטן געפרעגט די ערשטע שאלה, וויאזוי האט זיך די סולם געקענט האלטן וראשו מגיע השמימה די וואך, יא? סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה. וויאזוי האט די סולם זיך געקענט האלטן אויפן הימל, די הימל, די הימל איז דאך א, א, א ספאנדזש, א ספוג, דאך א ווייכע זאך, וויאזוי קען זיך די לייטער האלטן אויפן הימל? האט ער אים נישט געלאזט ענטפערן האט אליין געענטפערט מוזטו זאגן א וואס אז די לייטער איז געווען נאך מער ווייכער די הימל איז דאך ווייעך ווי אזוי האט זיך געהאלטן ס'איז א ספוג א ספאנדזש נא נא ווי אזוי האט זיך געהאלטן דער דער דער דער דער לייטער מוזטו זאגן אז די לייטער איז געווען ווייכער נא אז די לייטער איז געווען ווייכער איז ווי אזוי האבן זיך די מלאכים געקענט האלטן אויפן לייטער ס'איז אזוי ווייעך מוז מען זאגן אז די מלאכים זענען געווען נאך מער ווייכער האט ער אים געזאגט פארשטאנען וואס מער ווייכער איז מער הימעליש וואס מער ווייעכער ווייעכער צו מענטשן יהא רך כקנה מער ווייעכער מער הימעליש ווי אזוי ווערט מען ווייעך אויך טאג דא אזא זאך אפילו אפילו מען אז די ווערט וירא יעקב צורת אלף ער זעט דעם צורת אלף זאגט דארט אמר אוי איי ווער דוי פאסי גחלייק שווערסט עס פינף אלף פון דארט אמר אוי איי ווער דוי פאסי גחלייק

אז והנה השם ניצב עליו שטייט דאך דער אייבישטער ביי מיר, וואס האב איך צו גיין צו זוכן דארטן ביי די מלאכים? דער אמרי אמת האט דעמאלטס מורא'דיג משבח געווען דעם תשובה. די השם ניצב עליו וועסט גיין זוכן דארטן, זוך דעם אייבישטן דארטן, מלאכים, וואס זוכסטו מלאכים? דער אייבישטער איז ביי דיר, דא, דא, דא איז דער אייבישטער, וואס זוכסטו, ווי זוכסטו אים? השם ניצב עליו, ווי גייסטו אים זוכן? אה ביי דיר? ניין אבער איך בין דאך יעצט אין א ירידה, ווי קען זיין? ס'דאך א נפילה, א ירידה. בת עין'ס יארצייט שבת, דער בת עין שרייבט, מי שאינו מאמין שהקדוש ברוך הוא שוכן איתם בתוך טומאותם, אף הוא לאפיקורס יחשב. איינער וואס גלייבט נישט נאך יעדע ירידה, איך קען נישט דאווענען יעצט, איך בין אין א ירידה, איך בין אין א נפילה, יעצט געפאלן אין רוחניות, דער איז א אפיקורס. איך האב געמיינט ביז היינט אפיקורס הייסט איינער וואס חלילה וחס אין די י ג עיקרים דארט ניין? דער בת עין קומט עפעס א נייע זאך אז איינער פילט ער קען נישט יעצט עפענען א גמרא ער איז אין א ירידה ער קען נישט דאווענען ווייל ער איז אין א ירידה ער קען נישט רעדן צום אייבערשטן ווייל ער איז, איז א אפיקורס מיטן הכשר פון בת עין. יעדן מאל גיבט זיך א באניי. אין יעדן מצב, דער אייבערשטער והנה השם ניצב עליו האט ער מיר געזאגט, דער אייבערשטער איז ביי מיר, וואס האב איך דארטן צו זוכן, דער אייבערשטער אין יעדן מצב איז ער מיט מיר. ווי זאגט דער בית ישראל, דער שפת אמת, דער שפת אמת האט געזאגט דארטן, והיו לטוטפות בין עיניך, טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים. דאס איז פיר פרשיות, פיר פרשיות, טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים. צוויי מדינות, כתפי מיט אפריקע. האסט נישט נאך אפאר מדינות? וואס איז וואס איז די צוויי מדינות? זאגט די שפת אמת ניין, מוזט פארשטיין גוט אז צו דו ביסט פארווארפן אין כתפי צו אין אפריקע, ווי דו ביסט פארווארפן זאלסטו וויסן, בין עיניך די אייבישטער מיט דיר, מיינט נישט פארווארפן די גוף, די נפש'ל, די נשמה'ל איז שוין פארקנאקט, אפריקע, כתפי, די אייבישטער איז מיט דיר, השם ניצב עליו. בית ישראל פלעגט זאגן אז די התגלות אלוקות וואס יעקב אבינו האט דא געהאט והנה השם ניצב עליו ווען איז דאס געווען ווען ער'ט געדארפט ארויסגיין חוץ לארץ יחזקאל מראות יחזקאל זאגט די בית ישראל וואו געווען אויך אין בבל למענכם שלחתי בבלה ווייל ווען א מענטש איז אין א שווערע מצב דארטן שרייט די אייבערשטער השם ניצב עליו איך בין דארטן מיט דיר דארטן בין איך מיט דיר דאָרטן יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית, דאָרטן זאָגט דער בעל הטורים, רמז למי ש די סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, א רמז למי שמושלך לארץ לפי שעה יעלה השמימה, דאָרטן זאָגט דער ש"ך על התורה השם ניצב עליו ראשי תיבות עני, ווייל ווען א מענטש איז אין א מצב פון א עני, והנה איז השם ניצב עליו. דאָרטן זאָגט דער ישמח משה זה עני קרא והשם שמע, פארוואס רופט מען אים עני ווייל והשם שמע אים הערט אויס דער אייבישטער אים ענטפערט דער אייבישטער.

א שטארקן בורא עולם, א שטארק אוודאי און אוודאי ויפגע במקום, ויפגע במקום האט געזאגט רבי דוד לעלוב'ער אז ס'איז אויך לשון תפילה זיך אנפעיגען אין אייבערשטן, זיך אנפעיגען, אוי כ'האב שוין אזויפיל מאל געדאווענט, זיך אנפעי, דער חפץ חיים האט געזאגט פאר זיין טאכטער אז דער רבונו של עולם איז א טאטע וואס האט ליב אז מען נודזשעט אים, אזוי ער איז א טאטע וואס האט ליב אז מען נודזשעט אים.

איר פארשטייט אליין רבותי ווי זעמיר דאס פרשת דרכים ווי רבי עקיבא גאס האט עס געהערט פון די גמרא געבוירן וואסערע פרשת דרכים פארשטייט ס'איז געווען עפעס דא אויב איר ווילט וויסן שטערקער שטייט אין מדרש אין מדרש אין תנחומא הקדום ויצא אות ב' שטייט אין מדרש אסאך א שטערקערע לשון שטייט אין מדרש אז ווען רבקה האט געהאט דעם צווילינג יעקב ועשו האט און לבן האט געהאט צוויי טעכטער א צווילינג רבקה חשוב פרידמאן פון לאה געווען א צווילינג און שטייט אין מדרש ושלחו אגרות ביניהם דעמאלטס זענען זיי געבוירן געווארן שוין, ושלחו אגרות ביניהם געשיקט בריוון, ועשו אירוסין בין עשו ללאה בין יעקב ורחל, שפעטער שוין געווען א אירוסין ווען זענען געבוירן געווארן, שוין נישט סתם פרשת דרכים, שפעטער קומט יעקב אבינו און ער זאגט אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה. לאה זעט ווי אלץ ארבעט טאקע לויטן פלאן, אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה איז די טייטש צו וועמען גייט זי, צו עשו'ן, און זי האט געוויסט אז איר טאטע לבן וויל אזא חתנא דבי נשיאה ווי עשו'ן, ער דארף האבן אזא עשו'ן פאר אים אלס עלטסטע איידעם. בקיצור, און זי זעט אלץ, זי לאזט זיך נישט, זיבן יאר זי שטעלט זיך דאווענען. זי דאוונט ווייטער, זי דאוונט, זי זעט יעקב אבינו ארבעט שוין ברחל בתך הקטנה ארבעט ער, ניין זי ארבעט ווייטער, זי ארבעט, ס'איז שוין געווען אירוסין, יעקב אבינו ארבעט זיבן יאר ברחל בתך הקטנה, זי דאוונט, זי דאוונט ווייטער, אמר רב הונא, זאגט דער מדרש, הערט גוט, אמר רב הונא קשה היא התפילה, די תפילה איז אזוי שטארק שביטלה את הגזירה, ווייל איי דאך גיין צו יעקב, ולא עוד אלא שקדמה לאחותה נאך פאר רחל, פארוואס? דאס איז כח התפילה.

האט ער געזאגט מאין יבא עזרי, איך האב געקוקט ווי פארלוירן איך בין, ווי פארווארפן איך בין, גלייך נאכדעם זאגט דער מדרש האט יעקב אבינו געזאגט, מה, אז אנא מובד סברי מן בריי איך וועל פארלירן די בטחון פון אייבערשטן, טאקע געבליבן אליין, הלך אליפז לקח הכל, טאקע כמין כותל, אלץ א וואנט, אבער מה אנא מובד סברי מן בריי איך וועל פארלירן די בטחון פון אייבערשטן, לית אנא מובד סברי מן בריי עזרי מעם השם עושה שמים וארץ. איך פארליר נישט דעם בטחון אין באשעפער, עזרי מעם השם, גלייך ער האט געענדיגט דעם קאפיטל, האט ער געזען רחל. דערפאר שטייט אין רמ"ע מפאנו, אז יעדער ווער ס'ווארט אויף א שידוך, זאל פאר ווען ער טרעט אויס שמונה עשרה, זאל ער זאגן דעם שיר למעלות, שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי, און מנחת אלעזר ברענגט אויף דעם בדוק ומנוסה, אויף זיווג הגון. א א זיווג הגון. איז די דאזיגע ממשיך ווייטער. דער זוטשקער רבי זכרונו לברכה, דער נחל יצחק האט עס נאך געזאגט ביז די פינף און ניינציג. ס'איז גוט אויף נאך גוטע זאכן, דער שיר למעלות יא. על כל פנים, על כל פנים וואס האבן געוואלט צוקומען זאגט ער אזוי, טייטשט ער אזוי. א יעקב אבינו, ואתה קדוש יושב תהלות ישראל טייטשט ער, יעקב אבינו האט געזאגט, דער אייבערשטער קומט צו לבן הארמי, בחלום הלילה, ויבא אלוקים אל ה, און וואס זאגט ער אים? השמר לך מדבר עם יעקב, רעד נישט מיט דעם, מטוב עד רע. יעקב אבינו געזאגט די אייבישטער קומט אראפ צו לבן הארמי צו קענען זאגן לויף אים נישט נאך און פערטיג פטור מיט א ספק הייסט זאל זיך זען און פטור מיט אלע צרות פארוואס די אייבישטער נישט געזאגט לויף נישט נאך די מען לאזט נאך לויפן נאר השמר לך און פארוואס ווייל ואתה קדוש יושב תהילות ישראל ווייל די אייבישטער ווארט אויף מיין תהילים און ישראל איז דאך ישראל סבא יעקב אבינו די אייבישטער ווארט אויף מיין תהילים און הערט נאר אויף אויך נאכצולויפן און שוב מי מבקש ממני האט מען שוין נישט אן וואס צו זאגן תהילים דערפאר האט ער נישט געזאגט נישט נאכלויפן, נאכלויפן יא, נאר השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע, טייטש אז דער רבונו של עולם ווארט פשוט אויף די תפילות. אונז האבן נישט קיין מושג אין די אמהות, מען קען נישט האבן קיין מושג. אבער עס שטייט אז לאה, וירא השם כי שנואה לאה, לאה האט געהאט די ערשטע קינדער, שטייט אז לאה, רחל האט געוואוסט ס'איז געווען עקרה, האט געוואוסט ס'איז דא ווער ס'דאוונט אויף מיר, דער רבי דאוונט, יעקב אבינו, דער רבי דאוונט אויף מיר, ווייל יעקב, ווייל זי איז דאך געווען, רחל איז דאך געווען אהובה לפניו, אבער לאה האט געוואוסט אז שנואה לאה, האט זי געוואוסט איך דארף אליין דאווענען, זי איז גלייך געהאלפן געווארן, זי איז גלייך געהאלפן געווארן, פארוואס זי האט אליין געדאוונט. רחל אמנו האט געוויסט אז דער רבי דאווענט. שפעטער ווי זאגט דער רמב ן, ויחר אף יעקב ברחל, זי האט אים געזאגט הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי, שטייט ויחר אף יעקב ברחל התחת אלקים אנכי, זאגט דער רמב ן, והנה הצדייקת, ער זאגט אויף רחל הצדייקת, בראותה ווען זי האט געזען שלא תוכל להסמך על תפילת יעקב און יעקב אבינו האט זי געכאפט א פאטש יעצט זעהן ווער שבה להתפלל על עצמה אל שומע הצעקה זי האט אנגעהויבן אליין צו דאווענען וזה וישמע אליה אלקים און זי געהאלפן געווארן די פארשטייסט והנה הצדקת בראותה ווען זי האט געזען שלא תוכל להסמך על תפילת יעקב שבה להתפלל על עצמה אל שומע הצעקה האט זי אליין געדאווענט וזה וישמע אליה אלקים ווי האט די חידושי הרי ם געזאגט אל תבטחו בנדיבים מיינט די צדיקים דער רבי זאל דאווענען אויף מיר. אוודאי דא ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, אוודאי דא. אבער ווי ווייסט דו זאגט דאווען אזוי? ברענגט דארט א מאירי, ילך אצל חכם זיך לערנען פון אים תפילה, וויאזוי מען דאווענט, און ויבקש און דו זאלסט בעטן רחמים. ווי האט ער געזאגט די פני מנחם אז א רבי, איז נישט קיין כיסא גלגלים, א וועגעלע. ער האט זיך פארלאזט, דער רבי וועט מיר פירן. ער האט צוויי שטעקענעס, קען זיך אנהאלטן, אבער דו זאלסט גיין, דו זאלסט דאווענען. ער וועט דיר העלפן דאווענען, אבער דאווען. נישט קיין כיסא גלגלים, ס'איז צוויי שטעקענעס, זאלסט קענען גיין. קביים, אבער נישט קיין כיסא גלגלים.

וואס איז מיט האט מיר געזאגט איז אריינגעקומען און האט געזאגט אז פֿופֿצן יאר נאכן חתונה האט דער רבונו של עולם מיר געהאלפן און כ'האב געהאט א קינד, א גאנצע צייט הער איך איינער געהאלפן געווארן נאך יארן, איינער געהאלפן געווארן אין קאצק, איינער אין ראדזימין, איינער אין גער, די ערשטע מאל וואס איך הער געהאלפן געווארן ביים אייבערשטן, האט דער מקדש שם שמים געמוזט פארן צום ברית. און ער ווייסט דער רבונו של עולם, והנה השם ניצב עליו, דער אייבערשטער איז ביי דיר, דו גיב א געשריי צום אייבערשטן, אוודאי ילך אצל חכם ויבקש רחמים, אבער דו זאלסט וויסן אליינס אויך צו בעטן. זיי דערציילן איינער איז אמאל אריינגעגאנגען צום קאזשניצער מגיד, און ער האט געוויינט, ער איז אריינגעקומען מיט זיין רעבעצן, וואס איז, ס'איז געווען א גרויסע גניבה ביי אים, א גרויסע גניבה, האט ער אוועקגעלייגט א קוויטל,

ער איז געקומען צום קאזשניצער מגיד געוואר אז ביים אייבערשטן ווערט מען געהאלפן פארשטייט דאס די תפילה די תפילה פון יעדע איינעם נאר וואו דען דער שפת אמת טייטשט די וואך א מורא'דיגע טייטש ווארט זאגט ער והאבן גדולה על פי הבאר זאגט ער אבן דאס איז דער יצר האבן די גרויסע יצר די גדולה דו ווייסט וואס איז על פי הבאר לאזט נישט די מענטשן רעדן צום אייבערשטן לאזט נישט די מענטשן דאווענען די באר התפילה על פי הבאר, האבן דער גרויסער שטיין זאגט ער גדולה, ס'איז על פי הבאר ער לאזט נישט די מענטשן ווייל ער ווייסט דאך אז די מענטש דאווענט קען ער דאך מחולל זיין פלאות יעדער איינער ווייל ס'איז השם ניצב עליו. נאר ווי נאר וואו דען? רשי זאגט דארטן אז יעקב אבינו ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר זאגט רשי כאדם המעביר פקק מעל גבי צלוחית. ער האט עס גענומען א נעם אראפ יא. זאגט דער שפת אמת, וואס איז די פקק על גבי צלוחית? א צלוחית האט א פקק, איי ער שטערט מיר דא, ער לאזט, דער פקק, דער שטאפער, ער לאזט נישט גיסן, אה, מ'קען נישט גיסן, ער שטערט, ער שטערט, ער היט אויף דעם, ווייל ווען נישט וואלטן אריינגעגאנגען דארטן אלע שמונה שרצים, איז ער שטערט אבער ער היט. ער זעט דיר אויס ער שטערט אבער ער היט אזוי יעדע נסיון זעט ער יעדע אבן, יעדע אבן וואס א מענטש גייט אריבער ער זעט דיר אויס ער שטערט אבער ער היט אויף דיר, ער היט ווייל די מענטש אן די אן די אן די פקק איז איז גארנישט מיט גארנישט, אן די פקק איז גארנישט מיט גארנישט. מ'האט שוין געזאגט אסאך מאל, אנשי מוסר אסאך מאל, דער חתם סופר ברענגט עס יענע וואך באריכות אויכעט, אויף ויתן לך האלוקים, ער זאגט אז עס איז דא א משנה אין אבות בעל כרחך אתה חי, זאגט ער וואס טייטש בעל כרחך? פון אלע שוועריקייט וואס א מענטש גייט אריבער, יעדער איינער וועט, נאר פון דעם אתה חי לעבסטו, א מענטש אן קיין שוועריקייט זאגט ער, עס קומט ער צו צו א שעמום, וואס דער שעמום ברענגט לידי שיגעון און דער מענטש ווערט משוגע צום סוף, א מענטש אן קיין שוועריקייט. מעשה היה בימינו ברענגט דער חתם סופר. אז ס'איז געווען איינער א גרויסע גביר האט געהאט משרתים מיט יועצים משרתים, וסופו האט ער זיך מאבד געווען לדעת דער אייבערשטער זאל אפהיטן, ער האט איבערלאזט פאר די קינדער א בריוו פארוואס ער האט עס געמאכט? ווייל ער האט אלץ געהאט, ער האט אלץ געהאט, עס איז אים געווען משעמם, וואס ער איז משוגע געווארן, וואס אין דעם האט נישט געהאט קיין טעם אין לעבן, האט זיך מאבד געווען לדעת, דברי חתם סופר זעסטו א יעדע שוועריקייט נאר פון די שוועריקייט לעבט מען, יעדער איינער מיט זיין, ער טייטשט דארטן. ער האט דא א שארפע לשון, ער זאגט כי בלא זה היה יושב אן קיין שוועריקייט היה יושב במשמני ארץ זה איטליא של יוון היה מואס בחייו כשור פטם ההולך למות. טייטש דער חתם סופר דאס איז ביי א גוי, יעדע מענטש מוז על כרחו צו שוועריקייט. א איד קען אריינלייגן די שוועריקייט אין תורה און יראת שמים דארף ער נישט קיין אנדערע שוועריקייט. לייגט אריין אין אן יראת שמים און תורה דארף ער נישט די אנדערע שוועריקייט. יא, רבותי, אבער לענייננו וואס מען שמועסט, דער רבי ר' בונם זאגט די וואך בדרך צחות, ער זאגט עס בדרך הלצה, אזוי שרייבט ער, בדרך הלצה, אבער איך מיין מען דארף נעמען אביסל גאנץ ערנסט דעם ווערטל, זיינע ווערטלעך איז. ער זאגט די וואך אות קנה רחל בחוסר ותאמר אובי לי בנים ומאי מאי צור נוחי ויחר אף יעקב ברחל ויאמר אסך את אלקים אנוכי וואס טייטש רחל גייט מיינע גייט צי אובי לי בנים ומאי מאי צור נוחי ער זאגט זי זעט נישט אויס עפעס א מעשה אין הארץ א קינדער אובי לי בנים ומאי מאי צור נוחי וואס איז פשט

זי האט געוויסט אז איינער וואס איז א שנואה האט א כח ווערט געהאלפן, אט איז א פראטעקציאנער. זי האט געוויסט אז מען כאפט, מען כאפט א פסק, מען כאפט א פארציע. נאך א פארציע פון מאן, פון יעקב אבינו. מען כאפט א פארציע, דייקא דעמאלטס ווערט מען געהאלפן. איז ממילא, זיינע הלצות דארף מען נעמען אביסל גאנץ ערנסט. דער רוקח. ווי ער ברענגט עס אין תוספות השלם אויף מגילות די רוקח פון ראשונים ער זאגט יפת תואר שטייט אין מגילת אסתר אויף אסתר המלכה יפת תואר וטובת מראה זאגט ער יפת תואר וטובת מראה יפת תואר וטובת מראה ראשי תיבות יתום יתום, ווייסטו פארוואס איז געווען יפת תואר וטובת מראה? ווייל זי איז א יתומה דא האט זי געקריגן די פראטעקציע האט געמאכט די יפת תואר וטובת מראה ס'מאכט אים ריין פון אלע זייטן ווייל פראטעקציע פאר אין א שווערע א שוועריקייט די אברבנאל זאגט די וואך א מורא'דיגע ער האט א לשון ער זאגט פארוואס האט לאה געדאנקט נאר ביי יהודה פארוואס ראובן שמעון לוי האט זי נישט געדאנקט

ביז יהודה שבנ ו ש יא דאס איז ביז לוי דאס האט זי געוויסט פארוואס זי האט געהאט די ערשטע דריי קינדער ווייל שהיו ממשפטי השם יתברך ורחמיו על כל מעשיו כי כן דרכו לרחם על העגומים דאס איז דרך השם לרחם על העגומים זי האט געוויסט פארוואס זי האט געהאט די ערשטע א יהודה האט זי שוין געדאנקט איר פארשטייט מ'דארף עס גוט נעמען אין באטראכט א מענטש גייט אריבער א שווערע מאמענט און ער ווייסט נישט ווי ווי גרויס דעמאלטס צי ס'איז א שווערע מאמענט פון אלע זייטן, צי ער כאפט א פליק פון איינעם, אבער א פליק ווי ס'דארף צו זיין, יא, און מיטן ווייכקייט, ווייסט דער ווילנער גאון זאגט די וואך אז פארוואס די, זיי האבן זיך געקריגט די שטיינער, האבן זיך געקריגט, און וואס האט מען געמאכט? געווארן אבן אחת, איין שטיין, איך פארשטיי נישט, דער רבונו של עולם האט שוין געמאכט געווארן איין שטיין, פארוואס קען ער נישט מאכן זאל ווערן א קישן, א ווייכע קישן, אויב שוין ניסים, זאל שוין זיין א ווייכע קישן. ווי די ווילנער גאון רבונו של עולם האט געוואלט באווייזן אז פון זיך קריגן וועט קיין ווייכקייט נישט ארויסקומען, קיין ווייכקייט, ס'קען נישט ארויסקומען פון זיך קריגן. פון קריגן הארטקייט קען נישט ארויסקומען קיין ווייכקייט. ווייל דער דער קדושת יום טוב איז געווען א אינגל, איז איינער האט געברענגט דעם צו פארן ייטב לב, אַ קריגל װײַן. אַ קריגעלע װײַן. געװען אַ ענין, הרוצה לנסך יין על גבי המזבח, ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין. געװען אַן ענין דערבײַ. מ'האָט איהם געברענגט אַ קריגל װײַן פאַרן ייטב-לב.
האָט דער קדושת-יום-טוב געזאָגט פאַרן ייטב-לב, זיידי, ס'איז אַזאַ שיינע קריגל, אַ שיינע קריגל געװען, װאָס האָט אַזאַ מיאוסן נאָמען, קריג, זיך קריגן, פון זיך קריגן, קריגל, פון זיך, אַ לשון קריגן. האט אים ייטב לב גענטפערט, ניין יאנטעלע, דעי נאמען האט ער ווייל ער האט אויבן א גרויסע מויל. דעי נאמען האט ער ווייל ער האט אויבן א גרויסע מויל, איר פארשטייט? מילא איז ארום און ארום. אבער פארקערט, א מענטש ווייסט א בייג צו טוהן. איר ווייסט ס'איז געווען דארטן ביים ייטב לב, ס'איז אמאל אריינגעפלויגן א שטיין צום ייטב לב.

נו ס'איז געווען יעדע שטיין האט געזאגט עלי יניח צדיק את ראשו געווארן איין שטיין יא יא דארטן דער מושל אריינגעקומען דארטן א גוי געווען ער האט זיך אוועקגעזעצט אויפן אויף א בענקל דער בענקל איז געווען פון לעכער לעכער ווייס איך דער בענקל איז געווען לעכער און ס'האט זיך געעפנט אראפגעפאלן

מ'זאל זיך געבן דארטן א בייג אראפ, די ווייל דאס איז די גאנצע ספר, די גאנצע ספר נאר זיך בייגן, די גאנצע די גאנצע באצייט. א בייג, דער וואס מען שמועסט יעצט, הערט א אין דעם סוגיא וואס מען רעדט יעצט, הערט א לשון פון של"ה הקדוש. אין של"ה הקדוש זאגט די וואך שטייט, ויאמר ה' אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך. גיי צוריק אהיים. דער רבונו של עולם אליין האט אים געזאגט שוב אל ארץ אבותיך און פאר צוריק אהיים, שטייט אין פסוק וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל צאנו, און ער האט זיי געזאגט שטייט דארט אין א צען פסוקים, ער איז זיי מסביר ווי די לבן באנארט אים, און ווי די מלאך מיט אלצדינג, זאגט די של"ה הקדוש איך פארשטיי נישט דער רבונו של עולם האט דיר געזאגט גיי פאר אהיים צוריק, דארף ער זיי גיין מסביר זיין פאר די ווייבער פאר רחל פאר לאה, ער זאגט זיי. ער זאגט זיי, פרעהז, דער רבונו של עולם, ער איז זיי מסביר ווי לבן באנארט אים מיט אלצדינג, וואס האט ער געדארפט מסביר זיין? וואס דארף ער דא מסביר זיין? זאגט ער, די תורה לערנט אונז דא אויס, אז ווען דו ווילסט עפעס אין שטוב פון איר, איז אפילו דו ביסט מושל, טארסטו עס נישט מאכן בדרך כפייה, דו זאלסט נאר מאכן אויף א אופן זי זאל נתעורר ווערן לרצון. זאגט ער, גיב א קוק, דער אייבערשטער אליין זאגט אים גיי אהיים, ניין, האט ער געקענט זאגן, חברה, דער רבונו של עולם זאגט אהיים, מען גייט אהיים, ניין, ער האט נישט געזאגט אזוי. ער האט געגאנגען מסביר געווען צען פסוקים תורה הקדושה. ער האט זיי מסביר און מסביר ביז ס'איהם שווער דא, ביז זיי האבן געזאגט יא יעצט קען מען אריין גיין. ווייל איז זיין לשון אזוי, ער זאגט אין ראוי, זאגט דער של ה הקדוש, אין ראוי כשירצה דבר מה מאנשי ביתו, ווען ער וויל עפעס פון זיין שטוב, ווען ער וויל עפעס פון איר, שיכריחם על זה באונס, אף כשהוא מושל בהם, אפילו ער איז מושל בהם, תורה ש ע, עין ר א.

דאס איז כלפי די שטוב, און די זעלבע זאך ברענגט דער חידא כלפי די קינדער, שטייט די וואך ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים, ווער איז דאס אחיו? ווער איז דאס אחיו? איז רשי הקדוש זאגט לאחיו הם בניו, ס'איז געווען בניו שהיו לו אחים לצרה ולמלחמה, זיי זענען געווען פאר יעקב זיינע אחים לצרה ולמלחמה, וואו איז דער חידא? פארוואס שטייט אחיו? פארוואס שטייט נישט ויאמר יעקב לבניו? פארוואס שטייט אחיו? אפשר לומר. דרמז נמי מוסר לאב שבניו גדולים, א טאטע וואס האט די קינדער גדולים, שלא יכביד עולו עליהם, מען זאל זיך פירן פונקט ווי א ברודער נישט פונקט ווי א טאטע. זאגט דער רמ א, אפשר לומר דרמז נמי מוסר לאב שבניו גדולים ווען די קינדער זענען שוין גדולים, שלא יכביד עולו עליהם, מאך זיי נישט שווער קיין עול, אלא יחשיבם כאחים, זיי פונקט ווי ברודער, ובזה יהיו נוחים, וישב הוא ובניו בשלווה שקטים ושאננים. זיך פירן צו די קינדער ווי ברידער. רבי אריה לייב, דער זון פון חפץ חיים, ער שרייבט אז כיבוד אב ואם האבן אונז געהאט, כבד את, איש אמו ואביו תיראו איז געווען א פראבלעם ביי אונז, ווייל ער איז געווען ווי א ברידער. ווייל ער איז געווען ווי א ברידער. פארשטייט זיך די בחורים דא, די קינדער דארפן עס נישט הערן. דאס איז א הוראה פאר די עלטערן, נישט פאר די קינדער דא. זיי שרייען דעם טאטן דארף זיין א ברידער צו זיין אויך אן וויידער.

אשר הוזקקו לדבר ישועה ורחמים, אז מ'האט געדארפט א ישועה, וערכו סעודה ביום ההילולא קדישא, ותיכף נוושעו ותיכף נושעו בישועה רבתי למעלה מדרך הטבע. הערט מדי שנה בשנה הערט מען אותות ומופתים, ס'האט מיר פריער דא געזאגט א בחור דא אויפן וועג, א עלטערע בחור,

און ער האט געזאגט, איך ווייס נישט, עפעס אזוי, איך ווייס נישט פארוואס איך האב עס געזאגט, איך האב דארטן צוגעזאגט גלייך נאכדעם, אז טאמער איך וועל, טאמער איך וועל, איך וועל געהאלפן ווערן פארן יארצייט, האט דער ברודער קאפף ווער געהאלפן פארן יארצייט, קומען זאל דא מודיע זיין איך מאך א סעודה ביים יארצייט. נעכטן ביינאכט איינס אזייגער איז ער א חתן געווארן. ער איז גאר א עלטערע בחור און עס האט א סיבה פאר דעם אויך. נעכטן ביי נאכט איז ער א חתן געווארן, איינס אזייגער, ער איז געקומען דא פרעגן אז די אז ער האט געמיינט דעם, ווען ער האט עס מקבל געווען האט ער געמיינט אז די אז די יארצייט איז פרייטאג האט ער געכאפט אז ס'איז שבת, זיי קומען פרעגן ווען צו מאכן, וואס צו מאכן, על כל פנים מען פארשטייט, יא, דרך אגב וואס הייסט די די יאר קען מען עס מאכן מוצאי שבת א מלוה מלכה אין סלאנים פלעגט מען זאגן אז מוצאי יארצייט איז מער פון ליל א נאכט פארן יארצייט. קען מאכן מוצאי שבת א מלוה מלכה, ווער ס'וויל קען מאכן א באטע מיט א קוגל, און ווער ס'וויל קען מאכן א קידוש און מאכן א שלש סעודות, און מ'קען מאכן, כ'האב שוין געהאלפן דא. על כל פנים, אין סלאנים איז דאך ידוע ס'דא אין ישיבת בית אברהם אין סלאנים אין ירושלים איז דא א קרן, ידוע, ס'איז געווען א איד מיט יארן צוריק, ער האט געהייסן הרב שלמה גראס, ער האט געוואוינט אין צפת, ער האט געארבעט אין נעפט, און ער איז געווען אויך זייער א צעבלוטיגטער ארעמאן, ער איז אראפגעגאנגען ביים יארצייט צום ציון, און ער האט דארטן געענדיגט גאנץ תהלים, זיך צעוויינט, און ביינאכט האט ער זיך געלייגט שלאפן, האט ער געזאגט, איך האב געזען אין חלום דער בת עין, האט ער מיר געזאגט, ס'איז מיר זייער, איך האב שטארק הנאה, קורת רוח, דו ביסט געקומען דאווענען ביים ציון, אבער פארוואס מאכסטו נישט עפעס א סעודה, וייקץ והנה חלום, זיך געגעבן א כאפ אויף אזוי פון א חלום. איז ער גלייך געגאנגען אינדערפרי, האט צוזאמען גענומען שאריות פון ברויט, שיריים פון ברויט, צוזאמען מיט צען מענטשן געמאכט א סעודה, ווייל ער איז געווען א צובלוטיגטער ארעמאן, שיריים פון ברויט געמאכט א סעודה, און נאכדעם איז ער ארויסגעגאנגען און געקראצט א לאטא, א לאטערי, א לאטערי געקראצט א לאטא, און געווינען גאר גאר א גרויסע סכום. גאר גאר געווארן א גרויסע גביר, און גלייך האט ער מפריש געווען א סכום וואס איז עד היום הזה דא אין ישיבת בית אברהם מסלאנים אין ירושלים איז דא א סכום א קרן ער האט מפריש געווען דעמאלטס א סכום פאר א קרן וואס דאס טשעפעט מען נישט נאר אויף סעודת הילולא פון בת עין ער האט מפריש געווען אז דאס זאל שטיין נאר אויף סעודת הילולא פון בת עין שטייט עד היום הזה און דערציילט א ירושלימ'ער ר' מאטל ראטמאן הייסט ער ווייסט נישט א ירושלימ'ער איד ער זיצט און לערנט און ידו ידו אחת איז אויך דאך אוחזת במלאכה א ביזנעס מאן סוחר יא זוי דעם קען דעם קען איז דערציילט אז יארן צוריק

זאגט ר' מאטל, אז תוך כדי דיבור דארטן, און ס'זאל נישט זיין זענט מען מאה שערים דארטן, און ירושלימ'ער אידן, זענען זיך מתארגן געווען דעמאלט צו פארן מיט א טענדער צום בת עין. האט ער געזאגט פארן בעל תשובה, עס איז דאך היינט היינט ביינאכט די יארצייט, ווילסט פארן אויכעט? מען פארט צו צום בת עין. זעה דאן, פאר. ער איז מיטגעפארן דארט מיטן טענדער דארטן צום בת עין.

און מען האט געקויפט אונטן און געקויפט דארטן אביסל סענדוויטשן און מען איז ארויף געגאנגען אויבן אין מירון אין מערה געמאכט א סעודה סעודה דאך א ענין פון סעודת הילולא פון בת עין מען האט געמאכט די סעודה דארטן אין מירון און דארטן האבן זיי געמאכט דארטן די סעודה די סעודת הילולא א צען מענטשן איז געווען ער זאגט אזוי זאגט נאך ר' מאטל ער איז ארויסגעגאנגען זיי גייען ארויס פון מערה ער גייט ארויס האט דער בעל תשובה געקריגן א טעלעפאן פון עפעס א מוסד וואס מען האט מתרים געווען קבלות אויף הגרלה, מען האט מתרים געווען, האט מען אים געזאגט דו האסט געגעבן א תרומה פאר די מוסד, פון יענע מוסד האט מען געקלינגען אז דו האסט געגעבן א תרומה פאר דריי חדשים צוריק, און ס'איז געווען א הגרלה אויף דעם, איז געווען איינע פון די זאכן א הגרלה אויף א וואש מאשין, מען האט אים געזאגט דו האסט זוכה געווען א וואש מאשין, האט ער מיר געזאגט ר' מאטל ער האט געבעטן אויף א וואש מאשין געקריגן א וואש מאשין, ער בעט א דירה אין מנחת יצחק קריגט ער א דירה אין שנעלער, פארשטייסט. ניין, ער האט נישט געזאגט סתם, ווייל ר' מאטל האט מיר געזאגט וואס ער האט געבעטן, אים האט ער האט געדארפט אסאך א גרעסערע ישועה פון א וואש מאשין, און ער האט מיר געזאגט ער איז דארטן געהאלפן געווארן ממש מיט אפענע אויגן, ס'איז ניסים גלויים. אה, די געדאנק איז, דא דא איינער מבני חבורתנו, א א עלטערע בחור, א עלטערע בחור ללא שום סיבה, ווייל א בחור א תלמיד חכם, ער איז געווען פערציג יאר אלט, פערציג יאר אלט, אלע ברודערס האבן אים עוקף געווען ללא שום סיבה, ווייל אלע ווייסן א חשוב'ע בחור. תשע"ח איז געווען פאר דריי יאר צוריק, איז זיין שוועסטער געווען דארטן י"ב טבת איז זי געווען ביים ציון, י"ב טבת און זי האט געבעטן אז זיי האבן געבעטן אויף אים, און די י"ב טבת און זי האט זיך דארט מקבל געווען אז טאמער ביז ראש חודש שבט ווערט ער א חתן גייט מען מאכן א סעודה לכבוד דעם בת עין ראש חודש, און מען וועט איבער א יאר אין י"ב כסלו ביים יארצייט אויך מאכן א סעודה.

און בצר לו איז ער ארויף געפארן קיין צפת און אין בית החיים קען ער נישט אריין גיין איז ער געגאנגען אין די בית מדרש פון די בת עין אין די בית מדרש פון בת עין איז ער געגאנגען ידוע שחזה הרעש הגדול וואס דארטן געווען די ניסים איז ער געווען געגאנגען דארטן אין בית מדרש ער מיט איר ער זענען ביידע זיי האבן דארטן געזאגט תהילים מתפלל געווען זיי האבן נישט מתפלל זיי האבן געשריגן זיי דארפן א ישועה און זיי האבן זיך מקבל געווען דארטן אז טאמער ווערט געבוירן א בן זכר איז די ערשטע יאר פון ווען ער ווערט געבוירן וועט ער יעדן שבת לערנען בת עין, וועט ער יעדן שבת לערנען בת עין. האט ער געזאגט אז עס איז געבוירן געווארן א בן זכר, האב איך געקויפט א בת עין, אין שטוב אין קרית ספר האב איך א בת עין, איך לערן דארטן יעדן שבת, אבער איך בין דא אין בני ברק געקומען צום שווער, ער האט נישט קיין בת עין, דארפסט א בת עין, דארף איך האבן דווקא א בת עין. ביי אונז אין ביים חבורה אין ירושלים, א אינגערמאן האט דערציילט די פריע יענע וואך ליל שישי. און דארט ביים חבורה, א אינגערמאן וואס זיצט דארט, האט געזאגט אז ער האט געווארט פינף יאר אויף קינדער, א מעשה פון יענע יאר. געווארט פינף יאר אויף קינדער, און געדארפט א גרויסע ישועה. איז די הרב האט אים מסדר געווען, הרב האט אים מסדר געווען עפעס גאר א גרויסן פראפעסאר, און די די די די אפוינטמענט ביי דעם גאר גרויסן פראפעסאר נעמט עס צוויי חדשים, ער זאגט ער ביני לביני איז געווען יענע יאר די יארצייט תש"פ די יארצייט פון בת עין איז ביים יארצייט האט ער מקבל געווען אז יעדן שבת וועט ער לערנען א פערטל שעה ספר בת עין, ספר בת עין, זאגט ער א וואך איידער ער האט געדארפט אריינגיין צו דעם פראפעסאר,

און ס'איז וואס איז געווען דארטן, ס'איז געווען די ערדציטערניש, ס'איז געפלויגן דארטן שטיינער, ס'דאך געווען רובא דרובא פון צפת זענען דעמאלטס אוועק, דעמאלטס זענען אויך געהארגעט געווארן, אונטער די הריסות, א צענטל זענען געבליבן, און די בת עין האט געהאלטן דעמאלטס אינמיטן חזרת השץ, אינמיטן מנחה, אינמיטן חזרת השץ איז דאס געווען, און די עולם טוהן אנצולויפן פון דא, קיינער זאל נישט אנטלויפן, אלע זאלן זיך אוועקשטעלן נעבן אים, אלע זיך אוועקשטעלן נעבן אים, ער האט געמאכט א פישוט ידיים ורגליים, און די אלע זענען געבליבן, זיי זענען געבליבן אלע גאנץ לעבן. מען האט אים געפרעגט שפעטער פארוואס ער האט געמאכט א פישוט ידים ורגליים, האט ער געזאגט ווייל ער האט געזען, ער האט געזען נארמאל אז די שטיינער פליען דארף עס אראפפאלן, דארף אראפ, און דארט האט ער געזען די שטיינער פליען שיף, די שטיינער פליען שיף, פון מזרח צו מערב, פון צפון צו, ס'פליעט שיף, האט ער פארשטאנען די סמך מם קאמאנדעוועט. סמך מם קאמאנדעוועט איז די עצה נאר הכנעה, נאר נתבטל ווערן מיט הכנעה, און דארטן איז און דאס איז וואס איז געבליבן, מה נורא המקום הזה, בית המדרש של רבי אברהם דוב אדמו ר מאווריטש זל, אזוי שטייט דארטן שחזה את הרעש הגדול אלזא, מען זעט עד היום דארטן אויפן דאך, אויפן דאך זעט מען דארטן ווי איין האלבע דאך, ער האט אפגעשטעלט אזעלכע שטיינער אויף די לופטן על אחת כמה וכמה, אוי, ער זאגט די בת עין, כל אשר חפץ השם עשה בשמים וארץ, זאגט די בת עין, כל אשר חפץ השם איינער וואס די אייבישטער האט אים ליב, עשה בשמים וארץ קען ער מאכן אין הימל אין ערד וואס ער וויל, און דאס זעט מען ביי אים. יא. די מאירי זאגט, די מאירי זאגט אויף א פסוק אין משלי, ס'דא א פסוק אין משלי, אכול דבש הרבות לא טוב, וחקר כבודם כבוד. זאגט די מאירי, אכול דבש הרבות, אפילו דבש איז א זיסע זאך אבער ס'נישט גוט עס ברעכן, אבער וחקר כבודם, רעדן פון צדיקים, חוקר זיין אין זייערע הנהגות, חוקר זיין וואס זיי,

מיר זעהן עפעס א פרצוף פון קטנים אביסל וואס איז. און דערציילט נאך א באקאנטע מעשה וואס מען דארף עס אביסל אין באטראכט געבן. ס'איז געווען דארט און דער דער בת עין איז אנגעקומען דא, און עס איז אנגעקומען חודש אלול, די פלאן איז געווען אז ער דארף אנקומען קיין ירושלים. ער איז אנגעקומען קיין צפת, נאך ימים נוראים האט ער געדארפט אריבער גיין קיין ירושלים, ווייל אין צפת איז געווען א מורא'דיגע דחקות, איז ער געשלאפן דארטן, אין א כוך אין וואנט. אין וואנט איז געווען א כוך וואס דארט האבן זיי געשלאפן. די דחקות איז געווען געפערליך. די סיבה פארוואס ער האט נישט אפגעלאזט צפת איז געווען ווייל ער האט געהערט הושענא רבה, ער האט געדארפט נאך ימים נוראים גלייך אריבער גיין קיין ירושלים. ער האט געהערט הושענא רבה ווי א אידענע שרייט צו איר זון, ירחמיאל! נעם אראפ די מחצלות פון אויבן, נעם אראפ די מחצלות פון דאך! פארוואס? ווייל אידן גייען מארגן זאגן שמחת תורה תפילת גשם, און אידן וועלן זאגן תפילת גשם וועט אראפגיין א גאס עס טאטעל ווערן די מחצלות, עס וועט ווערן קאליע.

פונקט דא גייט ער צו די לוויה וואס ס'איז געקומען צו די טהרה, טהרה איז געווען ארי הקדוש מקווה דארטן פלעגט זיין טהרה, געדענק ס'פלעגט דארטן זיין לעצטנס מען האט משפץ געווען לעצטע יאר לעצטע יארן אבער ס'איז געווען דארטן איז געווען די טהרה שטיבל איז דארטן ביי די טהרה די חברה קדישא האט געדארפט וויסן זיי האבן געזען די פיס אויבן איז שווארץ

האט דער בת עין דעמאלטס געזאגט אז ער איז נאכגעגאנגען די מיטה ווייל ער האט געזען די לוויה פון פענסטער און ער האט געזען די עמודא דנורא גייט פארן מיטה. איר ווייסט וואס איז עמודא דנורא רבותי? די גמרא זאגט אין כתובות אז עס גייט ארויס לחד בדרא אדער לתרי בדרא. און דער געדאנק דערפון איז שטייט אין ראשונים אז קיינער אין דעם דור איז נישט ראוי צו שטיין לעבן מיטה. דאס איז די עמודא דנורא. קיינער אין דעם דור איז נישט. דאס רעדט זיך אויף א ספרדישע באלעבאטישע פשוט'ע איד וואס קיינער האט נישט פארשטאנען פארוואס איז ער ארויס צו די לוויה. שפעטער האב איך עס שוין גוט פארשטאנען. שטייט א מענטש, א בעל הבית'ישע איד, גארנישט, איין טאנץ אין די קוילן און געמאכט די זאך. איך מיין אז אויב דא איז ארויסגעגאנגען עמודא דנורא, איז אויבן אין הימל האט מען אויך שיין מקבל פנים געווען, א גן עדן פתוח פון אלע זייטן. איין קאדאטשקע אין די קוילן האט געמאכט די זאך. איין קאדאטשקע אין די קוילן, רבותי, געמאכט די זאך. איך בין נישט געקומען דא זאגן מ'זאל טאנצן אין קוילן רבותי, אבער יעדער איינער מיט זיין נורא בי עמרם, יעדער איינער מיט זיין פייערל וואס קאמאנדעוועט און פארמאכט די מויל פארמאכט, און ער מאכט מיט דעם א קאדאטשקע, יא? איך געדענק די גמרא אין סוף מסכת קידושין, מ'האט דאך נישט קיין השגות, מ'האב מיר נישט קיין השגות, און מ'קען נישט האבן קיין השגות, ר' עמרם עס איז געווען די שווערע נסיון דארטן, ער האט שוין גענומען א לייטער, יא? די נסיון שווער, בקיצור און ער האט געשריגן דעמאלטס,

איך בין פלייש דו ביסט פייער, פלייש איז גאר א גוטע זאך, הא? פלייש איז, אבער אן קיין פייער האט עס נישט קיין טעם וריח, רויע פלייש, זאגט ער חזי דאנא בישרא איך בין פלייש, ואת די יצר הרע דו ביסט די פייער, ואנא עדיפנא, נאר מינך, נאר פונעם פייער איז דא א גוט שטיקל פלייש, נאר פונעם יצר הרע ווערט ער דערהויבן, ווען ער האט נישט די נסיון פון די קאדאטשקע אין קוילן וואלט ער נישט געווארן כזה מצב פון עמודא דנורא. אנא עדיפנא? פון וואס בין איך עדיפנא? נאר מינך, ווייל א פלייש אן קיין פייער, אן קיין אן קיין אנצינדן א א גאז, איז א האט עס נישט קיין טעם וריח די פלייש. און פון וואס איז די פלייש האט דעם טעם? טאקע נאר מינך, טאקע נאר פון דעם נאר פון דעם פייער. ווען א מענטש גייט אריבער נסיונות ווער א א ער האט געהיטן די אויגן, ער האט פארמאכט דעם מויל, ער איז דאך געווארן א אנדערער מענטש, ער איז געווארן העכער אינגאנצן. ואנא עדיפנא נאר מינך, נאר פון דעם ווערסטו גרויס. אוי ווערט ער גרויס, אז דער כתב סופר טייטשט די וואך, והנה סולם מוצב ארצה, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, זאגט ער, דו ווייסט וואס מ'האט באוויזן פאר יעקב אבינו, אז א מענטש איז מוצב ארצה, ס'איז א ערדישע זאך, אונז דרייען מיר זיך דא אין דער ערד. וראשו, זאלסטו וויסן קומסטו אן ביז צום הימל. ווי אזוי? זאגט ער, דו ווייסט וואס טייטש אז מלאכי אלוקים אין אנהייב איז עולים, אין אנהייב זענען זיי העכער פאר דיר, אבער שפעטער אז די מענטש ארבעט אויף זיך נאך א קאדאטשקע אין קוילן, זאגט די כתב סופר איז ויורדים בו, ער ווערט א יורד פון דעם מענטשן, ווייל דער מענטש איז אסאך העכער. דאס מיינט זאגט די כתב סופר. סולם מוצב ארצה, דער מענטש איז א ערדישער מענטש. אבער ויש בידו זאגט ער הוא אדם פרא אדם יוולד אבער ויש ויש בידו להשלים נפשו להיות הולך ממדריגה למדריגה עד שמגביה עצמו יותר ממלאכי השרת זאגט ער אין אין אנהויב איז מלאכי אלקים עולים פון אנהויב זענען זיי העכער פון מיר אבער שפעטער יורדים בו ווערט ער א יורד כלפי מיר ווייל איך ווער אסאך העכער און אזוי טייטשט דער שפת אמת אויכעט, דער שפת אמת טייטשט והנה סולם מצב ארצה, זאגט ער שטייט צוויי מאל, שטייט מצב ביי די סולם, און שטייט והנה השם ניצב מיט א נ', ביי די סולם שטייט מיט א מ', זאגט דער שפת אמת וואס איז נפקא מינה פון א מ' מיט א נ', ניצב מיט א נ' טייטשט ער שטייט אליין קיינער דארף נישט העלפן, מצב טייטשט מען האלט אים אן. מ'האלט אים אן, זאגט דער שפת אמת השם ניצב שטייט אליין, סולם האט מען אים באוויזן מצב ארצה, אז דו האלטסט דעם גאנצן לייטער, דער מענטש דא, ער האלט די אלע עולמות עליונים, מצב ארצה און די מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אין דיר ווענדט זיך אלע עולמות עליונים, די זעלבע זאך שרייבט ר' חיים וואלאזשינער, ער זאגט דאס סולם מצב ארצה, מ'האט אים באוויזן דעמאלטס, אז סולם מצב ארצה, מלאכי אלוקים אלסדינג ווענדט זיך אין דיינע מעשים, אין דיינע מעשים. און וואס איז די לימוד פון אלעס זאגט די חידושי הרי"ם דו ווייסט וואס די לימוד איז וואס יעקב אבינו האט שוין שפעטער געזאגט מה נורא המקום הזה שאם ידעתי לא ישנתי דאס איז די לימוד אז עס נישט פארשלאפן דעם עולם הזה שאם ידעתי לא ישנתי דאס וויסן נישט פארשלאפן אז דו קענסט אזוי הויעך אנקומען אזוי הויעך אנקומען און ווי האט איינער געזאגט פארן חזון איש איינער זאגט פארן חזון איש די עולם הזה איז דאך א חלום האט אים יא פאר איינער וואס שלאפט חזון איש געענטפערט יא פאר איינער וואס שלאפט. דו פארשטייסט? שאם ידעתי לא ישנתי. זאגט די חידושי הרי"ם דאס איז די גאנצע לימוד דא. זאגט ער ואם היה אדם מישראל יודע, זאגט די חידושי הרי"ם, עד היכן ולאיזה מקום מגיעים מעשיו, כי אז לא היה מבטל שום דבר מעבודה ממעשיו הטובים, ממעשים הטובים, ועל ידי מעשיו יחול הרבה שפע ושמחה בעולמות עליונים. ס'איז א כוחות, א מענטש, דער אדם א מענטש. ווי שמועסט דער יצר, דער יצר הרע, ער איז דאך א מומחה צו באגלעטן מענטשן, מאכן אזוי וישקהו מיט פינטעלעך, האט עשו געמאכט, יא, וישקהו מיט פינטעלעך, גלעטן מענטשן. זאגט אז שמרני כאישון בת עין, א גלעט, א גלעט, אין די גאנצע גוף איז געשמאק, דא ביי די שטערן איז שלעכט א גלעט, אויפן קאפ ס'איז שלעכט א גלעט, איין פלאץ איז סכנת נפשות, ווי? ווי איז סכנת נפשות א גלעט? אין אויג, אין בת עין, דארטן איז א גלעט סכנת נפשות, שמרני היט מיך אפ פון זיינע גלעטן, איך זאל פארשטיין אז א גלעט פונעם יצר הרע איז כאישון בת עין, פונקט ווי א גלעט אין אויג אריין, כאישון בת עין, מיר דערציילן די טשעבינער רב ברענגט. אז דער בת עין, זיין רעביצין האט אים אריינגעברענגט יעדן טאג א אינדערפרי נאך א פאר שחרית א גלאז מילך מיט א שטיקל מזונות, ברענגט דארטן דער טשעבינער רב אזוי, אז ס'איז געווען איין טאג וואס ער האט נישט אנגערירט די מילך, ער האט עס נישט געטרינקען. און דער תלמיד וואס איז געזעצן נעבן אים האט נישט פארשטאנען פארוואס. און פלוצלינג נאך א שעה איז אריינגעקומען די רביצין האט געזאגט ווי איך שטים איך האב דיך געוואלט אפהאלטן טרינקען די מילך האט זי געזען ער האט טאקע נישט געטרינקען ער האט נישט געטרינקען וואס איז געווען עפעס א שאלה דארט אין די קי עפעס א געווען עפעס א שאלה דארט נא ס'איז גאר נישט א שאלה געווען נו האט די תלמיד אים געזאגט ס'איז אן אפענע מופת אן אפענע מופת דאס איז געווען א טרייפענע זאך האט ער האט און דער רב האט נישט געוואלט טרינקען האט ער געזאגט ס'איז נישט קיין מופת די בת עין האט אים געזאגט ס'איז נישט קיין מופת נאר ס'איז דא א ירושלמי האט ער אים געזאגט אז אין היצר תאב אלא לדבר האסור אז די יצר האט א תאווה נאר מען זעט א תאוה תאוה עפעס א דבר האסור האט ער געזאגט יעדן טאג פיל איך נישט קיין אזא קיין אזא תאוה צו די מילך היינט האב איך געפילט עפעס א תאוה האב איך געוואוסט מען מוז זיך דא בארואיגן ווייל עפעס שמעקט דא נישט אז דער טשעבינער רב ברענגט די מעשה זאגט ער די מעשה באנעמט מען מער ווי אלע מופתים וואס מ'האט געהערט אויף אים, מער פון דעם אפגעשטעלט די שטיינער אויפן לופטן, מער פון אלע מופתים, אז די מעשה באנעמט מען מער פון די אלע מופתים.

וואס איז די זיצונג? איך קען נישט! ארלעדיגט! איך קען נישט! וואס הייסט איך קען נישט? קענסט יא קענסט נישט? פריוו! די פריוון! די אלע השגות וואס מ'רעדט דא. מ'רעדט דא אין עניני יראת שמים, וואס האבן נישט קיין השגות אזא קודש הקדשים. אבער א פריוו טון! מ'זאגט מארגן איז דאך דא א גרויסע סגולה, יא? מארגן איז דא א גרויסע סגולה פון די ניינטע טאג שטייט דאך אין ברית מנוחה, קדמון, ברית מנוחה, נישט פשוט ברית מנוחה, די אז ער ברענגט דארטן אז די ניינטע חודש איז א גרויסע עת רצון, די ניינטע טאג איז אויך א גרויסע עת רצון, די ניינטע שעה איז גאר א גרויסע עת רצון, ממילא ברענגט ער אז די ניינטע שעה און ניינטע חודש און ניינטע טאג איז א גרויסע עת רצון מזל, ברענגען מזל מיט שפע. אז מען דארף עס טאקע מארגן אויסנוצן, נישט פאטשקען די צייט און עס אויסנוצן, אז מען, אבער רבותי, מיר האבן געשמועסט עפעס, מיר שמועסן יעצט, מיר שמועסן אזוי בדרך צחות.

ידוע אז ער האט אפגעלאזט, ווען ער האט אפגעלאזט וואלט מען אין חוץ לארץ וואלט זיך געקומען דא, מען האט דארטן געהאט א עולם זיי האבן געפרעגט וואס טוט מען דא ווי ווען מיר בלייבן דא אן דעם רעבין, זיי האבן געפרעגט ווען, האט ער זיי געזאגט אז שטייט אין חזל ובו תדבק, זאגן חזל וכי אפשר להידבק בשכינה, נו וואס זאגט די גמרא אלא הידבק במדותיו, מה הוא חנון אף אתה חנון, מה הוא רחום אף אתה רחום, זאגט ער וואס איז די פשט אין די גמרא? אז ווען מ'איז זיך מדבק אין יענעמ'ס מידות, ווערט ובו תדבק, ווערט ובו תדבק. זאגט ער, האט ער זיי געזאגט, איר זאלט זיך מדבק זיין אין די מידות וואס איך האב עוסק געווען כל ימיי, וועט עס זיין פונקט ווי דביקות פנים אל פנים. און וואס איז די מידות וואס איך האב? והמידה שהרגלתי, שהורגלתי, וואס איך בין געוואוינט להיזהר מנעורי, הן, להיזהר מלשון הרע, שקר וגסות הרוח. וואס איז געווען? לשון, להיזהר מלשון הרע, שקר וגסות הרוח.

אבער פון די אנדערע זייט זאגט ער, אז פארוואס האט יעקב אבינו אבער געקויפט די בכורה פון עשו'ן, געקויפט די בכורה, ווייל ער האט געוואוסט אז א איד מוז אבער שטענדיג ווילן נתנשא ווערן אין קדושה, מוז ער התנשאות, ער מוז אביסל התנשאות, נישט בלייבן גארנישט, פון איין זייט וויסן אז אלץ איז פון אייבערשטן, ער זאל זיך נישט גרויס האלטן, אבער מען מוז דאך אויפהייבן דעם נאז, ווען געדענק איך זיין לשון ווי ער זאגט דער בת עין, מי שאינו מאמין, מי שאינו מאמין.

און דאס איז דער אמת, דערפאר שטייט עס אין קול רענות. זעט אויס ביסט מקטין, איינער האט דיר קליין געמאכט זיס און מזוקף למעלה. זאגט ער ווען יענע וואך שטייט עשו בנו הגדול יעקב בנו הקטן, זאגט דער בת עין וואס שטייט גדול וקטן, דאס איז דאס עשו איז גדלות, איך בין גרויס, איך בין גרויס, יעקב איז א אי א קטן, שטענדיג איך בין גארנישט, יעקב זאגט ער איז אות יו"ד און עקב. יו"ד, יו"ד איז די קלענסטע אות, די קלענסטע אות און עקב, איך בין גארנישט דאס איז מידת יעקב. אין בת עין שטייט אז איינער וואס איז מעביר סדרה פרייטאג שנים מקרא ואחד תרגום איז משפיע זאל האבן א טעם אין שבת'דיגע תפילות. מעביר סדרה זיין פרייטאג שנים מקרא ואחד תרגום איז משפיע זאל האבן א טעם אין די שבת'דיגע תפילות. די עולם זאגט אז מען פילט עס בין לכאן ובין לכאן, ביידע זייטן. דאס הייסט מעביר סדרה זיין פאר סעודת שבת, דאס שטייט דאך אין הלכה, תוספות ברענגט דאך, ג' דברים ציווה רבינו הקדוש את בנו, איינע פון די זאכן נישט עסן קיין סעודה שבת בייטאג ביז ער נישט ענדיגט נישט מעביר סדרה זיין. ער זאגט אז אויף די פרייטאג יא. מען דערציילט ער האט נישט געלאזט קאלעכן די בית מדרש זיינע, האט ער נישט געלאזט קאלעכן ערב פסח, מען האט געקאלעכט דארט נישט איינמאל, אבער נישט ערב פסח. ערב פסח האט מען נישט געלאזט קאלעכן די בית מדרש, פארוואס? ערב פסח א אנגעצויגענע זמן אין שטוב, און טאמער, און טאמער די אינגעלייט וועלן נישט האבן וואו צו אנטלויפן וועט זיין נורא מנורא. איך גלייך האבן ווי צו אנטלויפן, און נישט זיין ווי צו אנטלויפן, נישט לאז קאלעכן בית מדרש. שוין געזאגט א סאך מאל דעם ווארט, א ווארט פון בת עין, דאס איז א מורא'דיגע ווארט. ער זאגט אז ווי פארשטייסטו אזא זאך, בלעם האט געזען א מלאך, דער אבי אבות הטומאה, דער בלעם, ער האט געזען א מלאך? דער מויל האט געבענטשט אידן, ער איז א מויל וואס שטייט אין אור החיים הקדוש, פי חזיר רופט אים אן אור החיים הקדוש, און דער האט געבענטשט אידן, וואס גייט דא פאר? וויל דער בת עין אזוי? ס'איז דא נאך א זאך וואס האסט נישט געהערט ביי קיינעם, וואס? אריבער גיין אזא בזיון א אייזל זאל אים גיבן א פארציע, אוי! וואסערע א פארציע וואס זי האט געמאכט פון אים אש און פארעך, געדענק די גמרא אין סנהדרין, וועט מען זאגן ולא עוד ולא עוד אלא אלא אלא האט געמאכט פון דעם אש און פארעך איז דא נאך אזא בזיון איז אפילו בלעם האט געזען א מלאך וואס הייסט א מענטש גייט אריבער א בזיון און זאגט ער זאגט דער בת עין נאר פארוואס שטייט אין פרשת בלק שטייט ער דארטן אז אין אנהייב האט ער האט געשיקט שליחים בלק און דער רבוש"ע האט אים נישט געלאזט גיין לא תלך עמהם נאר ביי ויוסף עוד בלק שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה מיט זיי איז ער יא געגאנגען פארוואס פארוואס דער רבוש"ע האט נישט געלאזט גיין מיט דער ערשטע זאגט ער ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט זיין מויל זאל בענטשן אידן, ווי קען זיין מויל בענטשן אידן, איז דאך געווען די פלאן ווייל ער זאל אריבערגיין א גוטן בזיון, יא? ער האט אריבערגעגאנגען א בזיון, זאגט ער א בזיון ווען ס'איז רבים ונכבדים איז א גרעסערע בזיון, אבער א שטארקע בזיון וועט קענען זיין מויל שטארקער בענטשן פעסטע ברכות פאר אידישע קינדער, יא. ער זאגט די בת עין קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף ווען דו האלטסט זיך פאר אדם איך בין איך מאך מיט איך מאך וועגן דעם איז א בראך איז ער מסביר די בת עין אזוי ער זאגט אזוי קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף שטייט פרשת המן שטייט הנני ממטיר לכם לחם מן השמים הנני איז מידת משה רבינו עניו מאוד דאס ברענגט לחם אז דו ווייסט איך בין גארנישט דאס ברענגט לחם אדם ובהמה תושיע השם, אלו בני אדם זאגט די גמרא שערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמה, ער ווייסט ער איז גארנישט, אבער ווען דו ביסט א אדם ביסט א גאנצע שמיידריי, איז קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף דו האלטסט זיך פאר אדם, אזוי טייטשט די בת עין. יא, עצה טובה קא משמע לן, די עולם זעט גרויסע זאכן סיי פונעם מקבל זיין מאכן א סעודה, סיי מקבל זיין לערנען אין דעם ספר. איך בין געווען פאר אפאר יאר צוריק, איינער וואס זאגט ער האט נישט געזען א ישועה, יא, ס'איז דא איינער וואס זאגט ער האט אים נישט געזען קיין ישועה, עפעס א אינטערעסאנטע זאך, ס'איז געווען אויפן ציון, האט איינער אריינגעקלינגען, ס'איז געווען.

ס'איז נישט סתם נדודי שינה דארף מען נישט לויפן צו קיין דאקטאר יא? אבער אבער ער האט יא איך קען נישט מפרט זיין שוין אה בקיצור דער דאקטאר האט אים געמאכט א א.ק.ג. אויפן הארץ און גלייך נאכן א.ק.ג. דער דאקטאר האט זיך דערשראקן ער פרעגט אים זאג נאר ווען ביסטו געווען די לעצטע מאל ביים הארץ דאקטאר? א האלבע יאר צוריק ביסטו מארגן אינדערפרי ביסטו ביים דאקטאר? און ער האט געזען, ער האט מיר געזאגט אז ער האט געזען ווי ער מאכט זיך נישט אזוי וויסענדיג, ער האט געמיינט ער גייט אריין און מען נעמט עס אין קאלט, האט דער דאקטער אים, ער האט שוין באשטעלט גלייך א אפוינטמענט אז ער זאל האבן מארגן אינדערפרי א אפוינטמענט ביי יענעם דאקטער, שוין. ער גייט אריין אינדערפרי צו יענעם דאקטער, און יענער דאקטער האט אים בודק געווען, האט אים געזאגט דו גייסט נישט ארויס פון דא פון שפיטאל, גלייך א צנתור. גלייך א צנתור ווייל דארפסט וויסן האט ער אים מסביר געווען אז די עורק ראשי, די עורק ראשי וואס דאס ברענגט דאך בלוט אין, די עורק ראשי איז רובו ככולו פארשטאפט, ער האט אים געזאגט דו גייסט יעצט ארויס אין די גאס וועסט וויסן פלוצלינג ווערט עס אינגאנצן פארשטאפט פאלסטו און שטארבסט אויפן פלאץ. דו גייסט נישט אין ערגעץ נישט. האט ער זיך געבעטן ביי אים, אזוי געווען, ער האט זיך געבעטן ביי אים, אז היות אז אין באנק דארף ער אריינלייגן א גרויסע סכום געלט, דער מנהל באנק האט אים געזאגט אז ער ברענגט נישט אריין היינט די געלט פארמאכט ער אים דעם חשבון, ער מוז ארויסגיין, און דער דאקטער האט אויך געזען תוך כדי דיבור, זעט ער ווי דער מנהל באנק האלט אין איין אריינקלינגען צו אים דארטן. האלט דארט אין איין אריין, האט ער אים געזאגט אקעי דו קענסט ארויס גיין, אבער היינט פון חצות ליל, היינט ביינאכט חצות ליל גייסטו הייבסטו אן צו פאסטן, ווייל מארגן אינדערפרי קומסטו דא אריין אויף א צנתור ווייל זאלסט וויסן ס'איז סכנת נפשות, אקעי. פון דארטן פון שפיטאל האט דער אינגערמאן אריינגעקלינגען צו א צווייטן, וואס דער צווייטער איז אויך דא געווען, דער צווייטער האט. און דער צווייטער איז א גביר, און דער צווייטער איז א גרויסער בעל צדקה וחסד, ער האט געקלינגען צו דעם צווייטן, ער איז א חבר זיינער, ער איז יענעמ'ס א חבר, האט אים געזאגט הער זיך איין, ער איז דא אין שפיטאל, און דער דאקטער האט אים אנגעזאגט אז ער מוז גלייך אריבערגיין א צנתור ווייל ס'איז סכנת נפשות, און דער מנהל באנק וויל אים פארמאכן דעם חשבון, ער דארף הלוואה, ער דארף הלוואה, האט ער אים געזאגט יא יא, ער האט אים גלייך מסדר געווען, האט אים עס אריינגעלייגט אין באנק יענער, האט אים אריינגעלייגט אין באנק. און אזוי תוך כדי דיבור זיי רעדן אזוי, האט דער חולה, דער חולה און דער לווה, יא, האט זיך באקלאגט צו יענעם, גיב א קוק, איך ווייס נישט צו דאס סגולות מיט קמיעות, איך סגולות, כ'ווייס נישט, איך מאך אלע סגולות, און איך בין געבליבן, און וואס האט עס מיר געהאלפן, א גרויסע בעל חוב בין איך געבליבן, און א חולה מסוכן, גיב א קוק. זאגט אים יענער דער צווייטער דער נותן צו אים ער זאגט איך פארשטיי נישט וואס דו רעדסט דו זאגסט דאך אז דו ביסט אריינגעגאנגען פון נדודי שינה ביסט אריינגעגאנגען צו א דאקטאר און גיב א קוק מען האט דיר געראטעוועט דאס לעבן די לעצטע מינוט האסט דאך געקענט גיין אין די גאס און פלוצלינג שטארבן איז זעסטו וואסערע ניסים דו האסט געהאט און דו זאגסט אז דו מאכסט סגולות און דאס איז גארנישט די מא מא גיב א קוק, דו האסט דאך געקענט פליצלינג שטארבן, דו ביסט דאך אנגעקומען צו א דאקטער וועגן די די שינה, און מ'האט געכאפט פליצלינג ווי די עורקים פארשטאפט רובו ככולו, דו האסט דאך געשפילט דא מיט ניסים דא דיין לעבן, איך זאג דו באקלאגסט זיך נאך? האט ער אים געזאגט הער זיך איין, און ר' נתן זאגט אים הער זיך איין היינט ביינאכט איז די יארצייט פון בת עין, די קומענדיגע נאכט איז די יארצייט פון בת עין, און הער וואס איך זאג דא, היינט ביינאכט זאלסטו זאלסטו צינדן א לעכטל, און זאגן תהילים, אזוי זאגט אים ר' נתן, און יענער איז געווארן גלייך בלאס, וואס איז געשען? האט ער געזאגט, האט ער געזאגט אזוי, איך האב יענע יאר געמאכט א סעודת הילולא פארן בת עין, אין דעם שבת, ס'איז צוויי אינגעלייט פון וויליאמסבורג, אין דעם שבת האט מען אין בית מדרש דארט, אין גרויסן בית מדרש אין וויליאמסבורג האט מען גערעדט אז ס'קומט די וואך די יארצייט פון בת עין מאכן סעודות, האב איך זיך אנגערופן דארטן, חברה, איך האב געמאכט יענע יאר א סעודה, און גארנישט האט זיך נישט גערירט, ס'האט זיך גארנישט גערירט, קיין שום חוב איז נישט אראפ. אזוי האב איך זיך אנגערופן. האט זיך א צווייטער אנגערופן, אנדערע אנגערופן דארטן, וואס ווייסטו, אפשר האסטו געדארפט שטארבן און נאר בזכות די סעודה האסטו געבליבן ביים לעבן? אפשר איז דיר נגזר געווארן זאלסט שטארבן און נאר בזכות די סעודה, וואס ווייסטו וואס האט געהאלפן? איז ער יעצט געווארן בלאס, ער האט געזען אז טאקע, ער זעט טאקע אז בזכות די סעודה איז ער געבליבן ביים לעבן, ער האט געלאכט אויפן סעודה אז עס איז אים גארנישט גארנישט געהאלפן געווארן, און ער זעט טאקע אז בזכות דעם סעודה איז ער געבליבן ביים לעבן. זיי האבן דעמאלטס אריינגעקלינגען און ווען די עולם איז געווען ביים ציון האבן זיי אריינגעקלינגען און האבן גערעדט דארטן ביידע אויפן טעלעפאן און געזאגט א מעשה דא ער איז געבליבן ביים לעבן ער האט זיך איינגערעדט און האט נישט גע'פועל'ט זיי האבן עס געקלינגען און ער האט זיך געיאגט פאר חצות לילה האט ער גלייך געגאנגען געמאכט א סעודת הילולא דער אינגערמאנטשיק ער איז געגאנגען מאכן דעם סעודת הילולא ווייל ער האט געוואוסט ביי חצות דארף ער אנהייבן צו פאסטן ער דארף דאך מאכן מארגן אינדערפרי דעם צינתור ברוך השם די צינתור איז אריבער בהצלחה און ער איז שוין געווארן א גביר אויך פארשטייט דער אייבערשטער זאל העלפן, דאס פארשטייט זיך גייט אין די אמונה, רבי שיעלע בעלזער דא זאגט ער די וואכעדיגע סדרה שטייט ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלוקים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן ויחר אף יעקב זאגט רבי שיעלע בעלזער אזוי אז אמונה אין רבונו של עולם א מענטש דארף זיך כסדר מחזק זיין מיט אמונה מחזק זיין מחזק זיין עליות ירידות אבער דו קומסט צו א צדיק ווילסט געהאלפן ווערן ביי א צדיק ווילסט געהאלפן ווערן ביים בת עין ווילסט געהאלפן דא איז דא גייט נישט מיט קיין מעשה'לעך, דא מוז זיין הונדערט פראצענט אמונה, טאמער ס'איז נישטא קיין אמונה אין רבונו של עולם, אפילו עס איז שוואך, עס איז דא ירידות, מען איז זיך מחזק, אויב ווילסט געהאלפן ווערן ביי א צדיק איז נאר טאמער ס'איז אמונה הונדערט פראצענט, דא זאגט רבי שיעלע בעלזער אזוי, זי איז געגאנגען צו רחל אמנו, קומט צו יעקב אבינו און זי זאגט אים הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי, האט יעקב אבינו געזאגט, וואס? דו זאגסט אם אין? דו ביסט נישט קיין הונדערט פראצענטיגע מאמין דא אין דעם ישועה, קען איך דיר נישט העלפן. פארוואס? ווייל התחת אלקים אנכי. אמונה אין רבונו של עולם איז אפילו צו שוואך, איז קען מען קען מען נאך אויף, אבער אבער אמונה אין צדיק ווען דו ווילסט געהאלפן ווערן, מוז מוז עס זיין אויף הונדערט פראצענט, אז דו זאגסט אם אין קען איך דיר נישט העלפן. און מסיים רב שיעלע בעלזער דעם ווארט, התחת אלקים אנכי. צדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים הקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל זאל די אייבערשטער העלפן אונז חיסל'ן באט חיים זיין שומרינו גשם בצלם זיין אפגעהיטן און זיי זיין רפואות מיט ישועות ניסים ונפלאות לנו ולכל ישראל